א גוטן ערב ראש השנה תשפ א, געווענטליך פלעג איך רעדן הויעכע בחינות מיט אלעם, ליידער ליידער היינט דארף מען נישט רעדן הויעכע בחינות, היינט דארף מען רעדן מאמע לשון, ס'איז דא א באשעפער וואס ער שטראפט אויף אלעם וואס מען טוט שלעכטס, און אזוי האבן מיר איינער דעם אנדערן באגראבן, יעדער איינער האט גע'מסר'ט יענעם, מ'האט געטון וואס מען האט נישט געטארט, מען האט ארויסגעווארפן קינדער און מיידלעך פון תלמוד תורה'ס, חיים שיע טוט נאך גראדע גאנץ גוט, ער ווארפט זיי ארויס, אונזערע מלמדים מיט אונזערע טיטשערס.

נאכט איז געוועזען א נאכט דאס הייסט א וואך צוריק איז געווען דאנערשטאג איז געווען אין ארץ ישראל פֿיר טויזנט קעיסעס קאראנע פֿיר טויזנט קעיסעס איז דאך ממש נישט צום גלייבן וואס סגייט פאר און ואין איש שם על לב יעדער מיינט ער האט שוין א וועג וויאזוי ער האט שוין ער האט פלאזמעס מיט שמאזמעס מען קען עס נישט באקומען דאס צווייטע מאל אויב מען האט עס שוין געהאט מען קען עס יא באקומען ס'איז דא וואס איז יעצט געשטארבן איינער וואס האט שוין געהאט דאס צווייטע מאל עטס ווילטס נישט הערן הערטס

מען פלעגט נישט קוקן אויף יעדן, זיי האבן עס גערופן משמרת הפיפיק, און זיי האבן יעדן מחילה אריינגעשטופט, זיי די זיי האבן געקענט אן ענטרענס אין יעדע מחילה פונקטליך, זיי האבן לייב פיליפ האט געזאגט פאר זיין שוואגער וואס איז שפעטער געווארן זיין שוואגער איין מינוט יאסקע רוק דיך א טראפ אהינצו ווייל כ'קען נישט אריינגיין פונקטליך אין דעם לאך פון די מחילה, און דאס הייסט משכב זכר, און ר' משה יאסל שווארץ האט עס געהערט איז ער געקומען צו לויפן אינעם צימער, און והנה החלום ויקץ פרעה, דא איז דאך געווען אן אומגליק וואס מען האט דא געטון,

דער איז געשטארבן ווייל אזוי, און דער סיי ווי האט עס נאכנישט געהאט, און דער האט עס יא געהאט, דער האט עס נישט געהאט, די יאר נאך שווערער ווי אלע יארן, כ'האב אייך שוין געזאגט אמאל, אין די אלטע היים איז געווען אזוי, אז א איד האט געדארפט זאגן קדיש, האט ער אריין געגעבן פארן גבאי, און מען האט געווארפן אויף דעם א גורל, מען האט געווארפן אויף גורל ווער ס'דאווענט פארן עמוד, ווער ס'זאגט קדיש, ווייל ס'איז נישט געווען אזויפיל מנינים אין א קהילה, האט מען עס צוטיילט מיט א גורל. איז געווען אין די צייט פון רבי עקיבא אייגער איז געווען א גרויסע מגיפה, און אזוי ווי ס'איז געווען א גרויסע. מגיפה זענען געפאלן זייער זייער אסאך אידן, האט רבי עקיבא אייגער מתיר געווען אז מען זאל זאגן אין איינעם קדיש, נישט רבי עקיבא אייגער קען מען דאס נישט זאגן, ווייל עס גייט אז מען מאכט א שאקל, מאכן פופצן יאר א שאקל, איינער מאכט און יעדער זאגט אמן, און זייט דעמאלטס איז עס אזוי געבליבן, עס איז דא אין קהילות ווי מען לאזט נישט, נאר אלע אבלים מוזן ארויף קומען אויף די בימה, מען זאל זיי אלע הערן אין איינעם, און נישט נאר דאס, ווען זיי זאגן אין איינעם, זאגן זיי די זעלבע, ווען נישט הערסטו פון איין זייט אמן יהא שמיה רב. א און יתברך, אבער מען הערט פונעם גאנצן שול פון יעדן עק אן אנדערן א יעדער האלט אויף אן אנדערן פלאץ, איך האלט אז מען דארף יעצט צאמנעמען נאכאמאל די קינדער און מען דארף מיט זיי לערנען, זייער נשמות און זייערע טאטעס זיצן און ווארטן אז מען זאל פאר זיי זאגן א קדיש, ס'איז נאו דאוט אבאוט דעט, איך האלט אין איין זאגן יעדע צוויי וואכן א דרשה וועגן דעם ווי הויעך דאס איז און ווי הייליג דאס איז און די טאטעס קוקן ארויס אויף דעם, און שטעל דיר פאר אז ביסט א גוזל את המת, מען דארף אינאיינעם זאגן די קדישים און מען דארף נעמען די מלמדים, זאלן צוזאמהאלטן די קינדער, און דאס קינד זאל זיך נישט דרייען אין בית מדרש ביז ס'קומט צו צייט צו זאגן קדיש, אדער איז דער גאנצער קדיש גארנישט ווערד. יעצט איז נאך דא א נייע זאך, פאריגע וואך דאנערשטאג מיטוואך נאכט זענען אריין אין שפיטאל פֿיר טויזנט קאראונע חברה, האט דער פריים מיניסטער פון ארץ ישראל געזאגט, אז די יאר גייט מען נישט דאווענען מיט מנין נישט ראש השנה נישט יום כיפור און נישט סוכות, און די פאליס האבן עס אינפארסט, דאס איז וואס מען דארף טון, אז ס'איז שעת גזירה דארף מען תשובה טון, ווילסט נישט תשובה טון, טוסטו נישט קיין תשובה, אבער געבסט נישט דעם אייבערשטן קיין עצות מיט פארן אויף אומאן וואומאן מיט איינהאנדלען מיטן באאמטער דארטן, כ'וויל נאכאמאל זאגן קלאר איך בין דארט געווען אנדערטהאלבן יאר אין אומאן וואומאן זאמאן, איך האב דארט געבויעט די גרויסע מקווה, אונטערן קלויז איז דא די גרויסע מקווה, ס'האט געדויערט צייט ווייל ס'ווערט שווער ווינטערס קען מען נישט ארבעטן ווייל ס'ווערט פארפרוירן די סעמענט, ס'האט געדויערט צייט און סוף האבן זיי געזען אז זיי האבן געטראפן דעם גוי, א מעשה האט א פיסטער שטריק פון מתמידים, מיין רבי'ס האט געשטימט דעם אייגענעם מיינונג קעגן די מחילה, אזוי שרייט ער, דאס איז מתמידים, און זיי האבן געזאגט אז טאמער מ'וועט זיי נישט ארייננעמען אין די עדה החרדית גייען זיי ווייטער מאכן זיך א אייגענע עדה, איז די גאנצע קלאב איז אריינגעקומען דארטן און ער לערנט פאר דארט א שיעור, דף יומי לערנט ער פאר דארט א שיעור מאה סעודות, ער קען נישט קיין מקוואות, קלאר און דייטליך אז ער קען נישט קיין מקוואות, און וואס איז געווען דער סוף, ער האט געענדיגט דעם צינור נישט אזוי ווי מען דארף, ס'איז נישט כשר דער צינור. אבער ווער פרעגט אים, ס'איז געווען? מיכאל דארפמאן איז געווען א הלכה מענטש? מיכאל דארפמאן איז געווען א רוסישער פאוער, און צו אים איתו עמו כלומר אליו איז געווען נאך צוויי שקצים, איינער הייסט נחום סאלאטש ער איז פון אפריקע, איך ווייס נישט אינגאנצן צו ס'איז א איד, ווייס נישט צו ער האט געהאט א טאטן א איד און א מאמען א איד, און דער אנדערער איז נתן אפיקורס נתן מיימון וואס ער איז געווען דעם ראזענפעלד'ס איידעם האט מען אים געמוזט געבן א שטעלע אין אומאן, אין אומאן ביי רבי נחמן אז ער זאל רעדן, ער זאל אויכעט פראפאגאנדירן די אלע בול שיט. וואס זיי פארקויפן א גאנצן טאג. דעטס איט. ר' נחמן אליינס האט זיך איינגערעדט שטותים. ער האט געזאגט אזוי, דאס וואס איך האב די גרויסע זאך פון ראש השנה, דאס איז נישט ווייל איך האב עס בירושה פון בעל שם טוב צו פון אנדערע. דאס איז מיין אייגענע זאך. אוי, ער האט געלעבט אין אסאך פאנטאזיע. יא יא. און ער האט איבערגעלאזט די חברה איז מיר דא צרות. ער האט איבערגעלאזט אפאר פרענקען אויך וואס זיי גלייבן אלעס וואס מען דערציילט זיי. עניוועי, איך וויל זאגן נאכאמאל פארן עולם, ברוך השם אז מען קען נישט פארן היי יאר. איך האב שוין לאנג געהאפט מען זאל נישט קענען פארן ווייל וואס דארט טוט זיך אפ איז זנות. חוץ פון דעם, איך בין געזעסן ביי רבי שלום יודא גראסוואלד שוחט, געוועזן א שוחט, געווען דארט א ספרדי וואס ס'זאגט איך האב רבי נחמן ארויסגעגראבן נאך מיט צען יאר צוריק מיט מיינע צוויי הענט און איך האב געברענגט אויף ארץ ישראל, פרעג איך וואו האסטו אים געלייגט, זאגט ער ביי חנה ושבעה בניה אין בית החיים אין צפת, דארט ווי איך האב א פלאץ צו ליגן, פרעג איך אים פארוואס האסטו עס קיינמאל נישט געזאגט, זאגט ער איך זאג עס יא אבער מפה לאוזן, איך בין דאך נישט אינגאנצן פאס, די חברה קענען מיך הרג'ענען, אבער זאגט ער איך האב אים ארויסגעטראגן, דאס הייסט איך האב אויך געמיינט רבי. נחמן האט געזאגט און ער האט געזאגט און דאס דאס איז שוין גרעסער ווי די גאנצע תורה און מ'וועט נישט קענען פארן צו ר' נחמן זייגן ביצים א גאנץ יאר ווער ווייסט וואסארא יאר מ'וועט האבן פאר יעדע נישט שטופן א זונה אדער פאר יעדעס נישט שטופן א יונגל אין די מקווה וועסט האבן געוואלדיגע זכותים איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם ווערט נישט פארקויפט פון די אלע שטותים דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה אויפן סיני דארט שטייט גארנישט פון קיין ר' נחמן גארנישט! כ'האב עס נאכגעקוקט און נאכגעקוקט ס'איז נישט דא! סא ס'געווען א ר' נחמן און א הארדענקער ר' נחמן, הייליגער ר' מיילעך האט ממתיק געווען די אלע, אזוי זאגט מען, ער האט געזאגט ער האט ממתיק געווען די אלע חבלי משיח, ס'האט מיר א רב אמאל געזאגט זעסט קוק וויאזוי ס'זעט אויס די חבלי משיח מיט די המתקה, וויאזוי ס'וואלט אויסגעהען אן המתקה, יעצט בין איך נישט זיכער ער האט עס געזאגט אויך נישט, היינט גלייב איך גארנישט, חסידים זענען ליגענערס פון קאפ ביז פיס, איך גלייב נישט ער האט עס געזאגט, און אז ער האט עס געזאגט האט ער עס נישט געדארפט זאגן, אפילו דער הייליגער ר' מיילעך, בהדי כבשי דרחמנא למה לך, וואס האסטו אריינצוזאגן אין די זאכן, דער אייבערשטער פרעגט דיך עניוועי. דאס וואס שטייט צדיק מושל ב דאס איז נאר אויף די געהעריגע זאכן אויף די פיינעל סעלושען אויף די גאולה און די זאכן ער האט עס קיינעם נישט פארציילט אפילו משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן הודיעני נא דרכיך זאג מיר אויס דיינע וועגן זאגט אים דער אייבערשטער יא אין די בעק אבער נישט אין די פראנט ווייל אז זיך יעדער איז ארויס אין די פראנט האט ער זיך דער סמך מם אויך הערט אים דער אייבערשטער וראית את אחורי נאכדעם וועסטו קענען צאמשטעלן דעם דזשיגסאו פאזל אבער אין די פראנט קען איך קיינעם נישט זאגן סאו ווערטס נישט אזוי פארגלייבט סאו אין אמונת השם איז אויך דא דרײַצן אני מאמינס אין אמונת צדיקים איז אויך דא א פאר אני מאמינס, אבער נישט אלעס וואס דער צדיקער האט געוויסט, ס'איז דא חסידות וואס פלעגט זאגן אז דער רבונו של עולם קומט פרעגן דעם רעבן וואסערע א וועטער ס'זאל זיין אין פישפיקלאדיין און אין יעריטאש, שטותים, די אלע רעבעס זענען שוין לאנג געפייגערט און ס'איז שוין אבד זכרם, מאוסט אוו דעם, און דער אייבערשטער איז ואתה הוא מלך קיל חי וקיים, איז איך וויל זאגן יעדער זאל זיין געווארנט, דאוונסט אין א שיל, ס'נישט קיין. חילוק וואו דו דאווענסט, זעהסט אז מ'לויפט נאך א יונגעל? זעהסט אז מ'לויפט נאך נאך א מיידל? זעהסט אז בחורים פירן זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין צווישן זיך? געב א עפען דיין פיסק, הרחב פיך ואמלאהו. עניוועי, אמאל האט מען זיך מרחיב פיך געווען מ'זאל ארייננעמען יענעמ'ס פיפיק אינעם מויל, האט מען געזאגט ואילו מי רגליים יפין לה. היינט דארף מען זאגן יענעם אסור, מ'דארף זאגן א גוט ווארט, דער עולם איז זייער הונגעריג און יעדער זאל וואטשן, ס'איז דא אסאך אלמנות, ווער נישט צו פרענדלי, אז דו וואוינסט אין הויז מיט אן אלמנה זאלסטו שיקן דיין ווייב אדער דיין. טאכטער זאל ער טראגן עפעס, דו זאלסט נישט טראגן גארנישט, ווייל מען פלעגט טראגן פאר אלמנות פלאוערס, און נאכדעם איז געווארן זנות, איך קען צענליגע אזאלעכע, דאונט אווער דו איט, און וואטש יור סטעפ, און די אלמנות זאג איך אויך, איף יו סי סאמבאדי איז געטינג טו פרענדלי, ס'איז דא א טעלעפאן, מען קאלט די פאליס, דזשאסט טעל דעם דעט הי דאזענט לעט יו ליוו, און די קינדערלעך זאלסטו זייער וואטשן, יעצט ס'איז זיכער אז ס'איז זייער וויכטיג מען זאל גיין זאגן קדיש, איך ווייס נישט צו ס'וועט זיין אפן די שילן און וויפיל ס'וועלן זיין אפן, ס'מוז טאמער זיין זייער צושפרייט די שילן. איין זאך זאלסטו געדענקען, גיי גיי ארויף אין ווייבער שול און וואטש דיין זון פון דארט און זאג דיין זון, מיין טייער קינד איך בין דא אויבן, עניבאדי טאטשעס יו ביים פיפיק אדער ביי די מחילה אדער שטופט זיך אריין אין דיר אדער געט דיר אפילו א גלעט אין פנים, שריי ארויף מאמי קוק, דעטס אלל, דיס גארביטש איז גאנע סטאפ, איטס סטאפינג, באט איטס גאנע סטאפ טאטעלי, ס'וועט זיין אמאל אזא פחד אנצורירן א קינד אדער גיין ד' אמות לעבן א קינד, אזוי ווי ס'איז דא א. א פחד צו גיין לעבן איינעם וואס האט א לעבעדיגן גאן, דעט העס טו סטאפ, איט שוד האוו נעווער סטארטעד, נאר די בהמות און די רבנים און די מלמדים און די עסקנים די האבן געמאכט אויף דעם גרויס געלט און זיי האבן זיך ענדזשויט אויכעט האבן זיי געקלערט העי וואט די העל ווער וועט עס דען אפשטעלן נאך אזויפיל יארן און מיר האט מען אויך געזאגט העי הייבסט אן מיט א זאך שוין אזויפיל יארן איך גיי דיך אויסלערנען איין זאך יארן מיינט גארנישט עידזש דאזענט מין עניטינג איטס דזשאסט א נאמבער איך גיי דיר ווייזן וואס אז מען וויל וואס מען קען אויפטון און היינט זאגן זיי אלע ביסט גערעכט הייבן זיך אלע דעם הוט, העלפט פון די רבנים ימח שמם וזכרם, די סקאמבעגס וואס האבן אונטערגעשריבן מיין חרם האבן מיך אפגעקאלט, נאר איך זאג יעדן איינעם, האסט נישט מיר וויי געטון, האסט וויי געטון דעם אייבערשטן און די קינדער, דו דארפסט זיי גיין איבער בעטן, אזוי ווי דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט פאר דעם קארף, מען האט אים אפגעשניטן די בארד, איז געווען דער נחמיה וועבערמאן מיט דעם אנדערן שייגעץ דארט, און דער שמעון כהן, יעקב שמעון כהן, דאס איז דאך די סאטמארע שפיגעלאך, איז געגאנגען דער

איך האב נישט אזויפיל, איך האב נישט אזא מין, אין מיין גאנצע בוך האב איך קיינמאל נישט געהאט אזא מין פריזנער, האסט געקענט הרג'ענען זיבן מענטשן, יו דידנט געט סאו מעני יערס, ווייל דאס איז א קללה געווען פון בעל התניא און פונעם הייליגן בעל שם טוב, און ער זאל זייער וואטשן פאר די קינדער, ווייל עטס ווייסט נישט, די קינדער קענען זיין א בעל התניא מיט א בעל שם טוב אויכעט, יו דאנט נאו הו יו אר קילינג, און מען זאל האבן א ערליכן און א הייליגן יום טוב, און דאס איבעריגע דער ונתנה תוקף שרייען ארויף צו אראפ, איט רילי מעיקס נאו ביג דיפרענס. די עיקר איז זאלסט נישט טאטשן קיין קינדער, און זאלסט נישט גיין אין א שול ווען דו פילסט דיך שוואך, דו זאלסט נישט מוזן מחלל שבת זיין, ווייל אז מען איז מחלל שבת פאר דיר איז עס נישט קיין מצוה, ווייל דו דארפסט נישט גיין אין שול. און איך בעט בכל הלב יעדן, דאווענטס אינדערהיים ראש השנה, די ערשטע טאג איז שופר און נישט, עס איז נישט דא קיין שופר ווייל עס איז שבת, דעם צווייטן טאג אז עס ווילט זיך צו גיין אין שול, און ווען נישט זאל מען מאכן אזוי ווי מען מאכט פאר די פרויען, מען בלאזט אויף איין פלאץ און דעטס איט, מען דארף נישט דאווענען אין א שיל ווער ס'דארף נישט דאווענען אין א שיל, און וועגן פאסטן האב איך ענק שוין געזאגט און כ'וועל עס ענק איבער זאגן נאכאמאל, מען זאל פרעגן א דאקטער און אז דער דאקטער זאגט אז מען דארף נישט פאסטן זאל מען נישט פאסטן, יעצט פרעגט מיך איינער וואס זאגסט כ'זאל גיין צו א רב אויכעט, יא דער רב נאר ווען דער דאקטער איז נישט קיין שומר תורה ומצוות און ער ווייסט נישט די הארבקייט פון עסן יום כיפור, טאמער איז ער א שומר תורה ומצוות כמוני וכמוך דארפסטו אפילו צו קיין רב אויכעט נישט גיין ווייל דער רב ווייסט א מכה וואס טוט זיך מיט זיך, חוץ דעם האב איך מורא מיין ווייב זאל נישט גיין פרעגן א שאלה, ווייל טאמער עס וועט זיין א שיינע און דו וועסט חלילה שטארבן פון קאראונע, וועט ער אנהייבן צו טשעפען מיט דיין ווייב. ער האט דעם זעלבן יצר הרע ווי דו און ווי איך און ווי ארגער ווי פון אים. זאלסט זיך היטן פאר זיי ווי פאר פייער. און מען דארף עס זען. מען זאל דאווענען מיט די קינדערלעך, מען זאל זיי האלטן לעבן זיך אינדערהיים אויב מען גייט נישט אין שול, און מען זאל מיט זיי מיט דאווענען. אין שול קענסטו דאך נישט מיט דאווענען ווייל דו שטופסט זיך אויבן אן ביי דעם חזיר זלמן לייב פיליפס, נו, זלמן לייב טייטלבוים אדער אהרן טייטלבוים. לאָז דיך אָפּ פֿון די אַלע זאַכן, דאַװן מיט דײַן קינד, זײַ מחנך און מגדל דײַן קינד אַזױ װי עס דאַרף צו זײַן, און די איבעריקע שטוסים לאָז אַרױס. און נאָכדעם דאַרף מען װיסן, מען זאָל נישט אײַנלאַדענען קײן געסט, קײן געסט זאָלסטו נישט אײַנלאַדענען, ער װאױנט אין מאָנראָ, זאָל זיצן פֿאַר אַל די שװאַרצע יאָר אין מאָנראָ, אַז אַהרן קומט אױף װיליאַמסבורג, זאָל ער דיר צושטעלן אַ דירה אױך, דו גײ נישט צו קײנעם, לאָז נישט. קיינעם אויף דער וועלט איינצולאדענען א גאסט. יעצט אויך אין דעם זומער געווען מ'האט איינגעלאדענט א גאסט אין א קאנטרי, און אינמיטן די נאכט איז געווען רחמנא לצלן מיט א יונג מיידעלע. איטס העפענינג עווערי דעי ענד נאובאדי איז עקזעמפט. סאו בעט איך ענק אלע, לאזטס ענק ארויס פון די שטותים, טוטס נישט וואס מען דארף נישט, צו רופן א גאסט דאס איז געווען די צייט פון אברהם אבינו. אברהם אבינו איז געווען אוכל חולין בטהרה, און ער האט געהאט א. גארטן און ער האט געהאט א קוואל און מ'האט זיך דארט גע'טובל'ט און טאמער מ'איז נאך נישט געווען אויסגעטון אינגאנצן פון הרהורים רעים און פון מחשבות זרות האט זיך נישט אויפגעהויבן דער בוים האט ער געוואוסט ער קען נאך נישט אריינגיין צו אברהם אבינו אויף די אלע זאכן זאלט עטס לאזן די זאכן פון חומש לאזטס פאר אברהם אבינו עטס טוטס עס נישט. יעצט אויב דו האסט יא גערופן געסט און ס'וועט יא זיין מיט געסט זיי איר זייער אכט געבן ס'זאל נישט געשען דארטן אן עקסידענט זיי איר אבאכט געבן מ'זאל אויך אבאכט געבן אז מ'זאל זיך נישט אריינשטופן איינער אין צווייטן א שוועגערן א אינגערמאן און א שוועגער צו גדויעווען ווייל דאס איז אלץ אביזרייהו דגילוי עריות, דאס טאר מען נישט טון, אויף דעם זאגט דער אייבערשטער אני ה' איך בין נאמן להם צו געבן שכר און איך בין נאמן פארקערט אויך. ס'איז שוין נאכאמאל ערב ראש השנה, ס'איז שוין ווידער דא די מגפה אין ארץ ישראל וואס איז געווארן זייער שטארק, מ'האט צוגעשפארט אלע טויערן פאר מענטשן פון אמעריקע פאר גאנץ מדינת ישראל, ס'איז צוגעשפארט, די גמרא זאגט אז טאמער ס'רעגנט סוכות איז א סימן קללה בחג, פארוואס? דער אייבערשטער זאגט זאלסט זיצן אין די סוכה. נעמט ער ארויס א רעגן און און גיסט ארויס אויף אונז, איז אפילו ווען איינער איז אן עקשן ער וויל זיצן אין די סוכה קיין ברכה טאר ער נישט מאכן ווייל ער איז נישט יוצא די מצוה, ווענד זיך וויפיל ס'רעגנט אבער דאס איז נישט וויכטיג יעצט. יעצט וויל איך ענק פרעגן א שאלה, וואס ווייזט אונז דאס אז דער אייבערשטער שפארט צו אלע אונזערע שילן? כ'האב ענק אלע יארן געבעטן, קינדער זענען נישט דיינע טויס, זענען נישט שטח הפקר, דזשאסט ביקאוז די קינד האט נישט געקענט זאגן די מאמע ער האט מיר געטאטשט דעם פיפיק, דאס מיינט אז דו מעגסט טון וואס דו ווילסט? חזיר וואס דו ביסט! סאו גייט מען און מ'טאטשט די קינדער ווייל מ'ווייסט זיי קענען נישט. היינט גיי מסביר זיין די מאמעס, היינט קענען זיי שוין, היינט איך וואלט שוין יעדן אויסגעלערנט, נישט דארטן, ס'איז דא עפעס א פלאץ באהאלטן, ס'איז אלס בולשיט, דא א פתק, ס'איז דא א מחילה, און וועמען ס'געפעלט נישט זאל נישט אויסהערן, איך האב קיינעם נישט געצווינגען אויסצוהערן, על כל פנים, קינדער רעדן היינט, און נישט נאר דאס, זיי רעדן אפילו, וועסט הערן ווי די קינדער רעדן צווישן זיך, דו ווייסט דער רבי, די קינדער רעדן צווישן זיך און זיי זאגן, דו קענסט דעם רעבן, דער איז געווען א חזיר, דער איז א טאטשער, זיי האבן אפילו נעמען פאר יעדע זאך, ש, איך דארף גיין צו? קלערן אין זייערע נעמען. סאיז ממש א מחיה. סאיז גוטע נייעס. יעצט וויל איך זאגן רבותי איר זאלט וויסן מען האט יעצט אויך איינגעזעצט מען האט איינגעזעצט דא אין אמעריקע מען האלט אין איין איינזעצן אין ארץ ישראל אויכעט ערנסטע רבנים. זיי האבן דארט א זאך וואס הייסט תקנה. תקנה הייסט א תקנה. א פרוי גייט פרעגן א רב א שאלה ער מוז איר אמאל פרעגן צו פון ווען איז דאס פון די ערשטע דריי טאג צו נאכדעם. גראדע אין אמעריקע פרעגט מען נישט אין ארץ ישראל איז נאך יא דא דערמיניקא מען פרעגט אז סאיז דא בדיקה. הי העז טו געט א ליטעל פערסענעל וויט די לעידי. די פרויען זינקען איין פאר בושה און ס'איז זייער נישט גוט, זיי זינקען איין פאר בושה די פרויען, פארשטייסט? און דער רב פרעגט זיי אויס, און נאכדעם איז דא אפאר רבנים ביי אונז האבן געפרעגט האו איז יור לאוו לייף, האט זי געזאגט נעה ס'איז נישט אזוי גוט, מיין מאן ער קוקט זיך נישט אזוי אום, האט דער רב געזאגט וואס דיין מאן געבט דיר נישט קום צו מיר איך וועל דיר עס משלים זיין, אונז האבן אזאלכע חזירים אויך, הלכות נידה פסק'ען אונז. אהרן טייטלבוים'ס איידעם, דער ווייצענער, נישט ר' ווייצענער, איך ווייס נישט וויאזוי ער איז, עפעס אן אייניקל פון די אלע, פון די אלע מיזעלס. שייגעץ. א שייגעץ טמא. כ'האב געזאגט אויפן האטליין אפאר וואכן צוריק אז ער האט אנגעדרייט א פרוי און ער האט געדארפט גיין זאגן א דרשה וועגן די ד' מינים, האט מיך אנגעקאלט א פרוי. א פרוי קאלט מיך אפ איך הייס אזוי און אזוי און אז איר ווילט קום איך אריבער צו אייך איך אידענטיפיי מיך ווייל אויפן פאון קען זיין גלייבט איר נישט ער האט מיך אויך געטאטשט. אזוי זאגן זיי אלע. האט זי געזאגט אז דער זעלבער מיזעלס האט איר אויך געוואלט אנדרייען. און זי האט זיך נישט געלאזט פון אים, זעט אויס ער האט נישט דעם פאטענט וויאזוי צוצוגיין צו די פרוי, עניוועי דאס זענען אונזערע רבנים, איז אין ארץ ישראל האבן זיי געמאכט אזא זאך וואס הייסט תקנה, תקנה הייסט אז ווען א פרוי פילט אז מען האט איר געפרעגט קשיות וואס מען האט איר נישט געדארפט פרעגן, איז במילא האט זי וועם צו קאמפלעינען, און די פאליס קומט גראד אריין, און טאמער זענען מברר אז ס'איז אמת, גייט ער ארויס, ער איז אויס רב, האט איינגעזעצט יעצט אויכעט נאך צוויי רבנים אין ארץ ישראל, איינער געהאט צו טון מיט זיינע בחורים. ער האט געזאגט זאלן רעסלען און ער האט עס געוואטשט אויף א ווידיאו אין זיין אפיס, און דער צווייטער האט געזאגט פאר די פרוי זי האט נישט געקענט האבן נאך א קינד, האט ער געזאגט הייב מיר אויף דיין קלייד איך וויל זען די שרשרת, שרשרת הייסט די קייטעלעך וואס ס'הענגט די בריסטן אויף דעם, דאס הייסט וואס ער האט געוואלט זען, און לכתחילה האט זי געמיינט ס'איז אן ערנסטע זאך און זי האט אים געוויזן, נו ווען ער האט אנגעהויבן צו טאטשן האט זי אים געזאגט עד כאן ביז אהער פאר די באן, און אונז לאמיר דאס אלעס טון, און דער רב וואס ער איז געזעסן האט זיך אויסגעדזשערקט, זיך אויסגעריבן א גאנצן זומער, דער רב גייט זאגן א כל נדרי דרשה און א דרשה פון תקיעת שופר, ער גייט זאגן תקיעת שופר דרשות, דו הערסט וואס דא טוט זיך? אנבעליוועבל האו אימבערעסינג דיס האול טינג איז, האב איך געבעטן מען זאל אונז אויך מאכן א תקנה אויף א זאך, זאל האבן וועם צו רעפארטן, האט יענער געזאגט אז וועסט מאכן א תקנה קענסט איינזעצן דעם גאנצן היימישן עולם, ווי גרעסער א רב ווי גרעסער א חזן, דאזענט ווארק לייק דעט, שוין ס'גוט, און בכלל די אלע רבנים זענען דאך נישט קיין רבנים ווייל זיי האבן. פארהערט די הוראה, אויך פאליטיקעל רבנים, זיי האבן געשטופט דעם תחת פאר סאטמארע שיטה, און זיי האבן געקענט זאגן קנאות אז מען טאר נישט טראגן אין ווילימסבורג ווייל ס'איז דאך כאטשיג ס'איז דא אן עירוב אז שלמה המלך איז געווען א טיפש. איי שטייט ער געווען א חכם מכל אדם? זעט אויס אז נישט יעדער האלט אז ער איז געווען א חכם מכל אדם, ווייל והא ראיה אז אונז זעמיר נישט גורס זיין עירוב, אונז האלט מען אז אן עירוב איז גארנישט כשר. איי ס'איז דא עפעס א שיטה פון רבינו אפרים מן ההר זעמיר מסכים, אונז ווייסמיר אבער אז ביי עירובין איז גייט מען בתר המ. מיקל, אזוי ווייסט מען עס. נאר וואס? ס'איז אלע צעדרייטע פערד און פארטיג. אזא מין שנאה וואס די ציונים האבן אנגעמאכט, נישט די ציונים, אונזערע רבנים האבן אנגעמאכט ווייל מען מוז פיינט האבן די ציוניסט. יעצט שטעלט זיך א שאלה, ווער איז א ציוניסט? האט מען יעדן פיינט געהאט, מען האט אויף יעדן צוזאמגערעדט, ווער ס'האט נישט געהאלטן אין די שיטה ווי סאטמאר רב, איז געווען אחת דתו להמית. דעטס איט. סאו יעצט גייט קומען די הייליגע טעג, מען גייט זיך דרייען. גיין שעות און שעות אין שול, און דער אייבערשטער ברויך עס נישט. כ'האב אים געזאגט, ווען עטץ האטס מיך ארויסגעווארפן פאר גארנישט ווייל כ'האב געסעיפגארד די קינדער, האב איך געזאגט ווי ס'וועט זיין א אידישע שול וועט מען פון ענק דארט ארויסטראגן, האט ענק ברוך השם ארויסגעטראגן, וועט נאך קומען נאך, עס גייט זיך נישט אפשטעלן יעצט, מ'מוז אנהייבן צו האלטן די קינדער סעיף, ווען נישט וועט נישט זיין קיין שול, דער אייבערשטער זאגט מען זאל גיין זיצן אין די סוכות, קומט סוכות געט ער א רעגן, וואו זאגט דאס די גמרא? דאס איז א משל אזוי ווי א קנעכט וואס ער ברענגט פאר זיין הער א גלאז וויין, און ער נעמט דעם גאנצן גלאז וויין און שיסט עס אים אין פנים אריין, ווער ברויך עס האבן דאס איז עקזעקטלי וואס איז געשען אין די אלע שילן? דער אייבערשטער קומט צו זיינע אידן, מלכינו! מלכינו! מלכינו! בהמות וואס איר זענט, איר האט דאך בא'גנב'עט און בא'גזל'ט איינער דעם צווייטן, וואס אבינו מלכינו, איך האב מיט אים גארנישט, אונז האמיר נישט קיין בונד מיטן אייבערשטן אז סיי פאר די בעטער סיי פאר די ווארס בלייבן מיר אונז זיינע קנעכט אדער זיינע קינדער און ער בלייבט אונזער טאטע אדער אונזער מלך, דו פירסט דיך אויף ווי א הונט ביסט א הונט נישט קיין קינד. כ'האב געזען יעצט ארויסגעקומען איצעלע פימפ איז דאך שוין אויפן טויטן בעט, ער זאל שוין אננעמען א שיינע ריינע פגירה דער שייגעץ, וואס האט אומגעברענגט אידישקייט, עניוועי דער איצעלע פימפ דער דרעטליגער ער האט יעצט ארויסגעגעבן א בריוו, ס'הייסט ער איז ענדערש שוין טויט, האלב טויט, התאחדות געבט נאך ארויס אויף זיין נאמען בריוו, ווי דאס עס זאלן אריינגיין ערנסטע רבנים און זאגן די התאחדות ליסען עד כאן איז געווען די גאנצע זאך איין קאראפטעד ארגענעזעישן און פון היינט אן וויל מען אונז האבן אדער א נארמאלן ארגענעזעישן אדער מען זאל זיך מאכן אליינס. ס'איז אזויפיל וואוילע רבנים, קען זיך דאך מאכן אליינס א הכשר, דער אלטער פרידמאן, דיין פרידמאן, א שייגעץ טמא, איך האב אים אליין געפרעגט, איר זענט משגיח אויף די פלייש? יא! איך האב דאך געוואוסט אז ס'איז א ליגנט, איך האב דאך געקענט אלע לגיונות זייערע, פרעג איך אים ווען זענט איר געווען לעצטנס אין טשיקאגא? זאגט ער, ער האט זיינע מ'פארט כסדר, איך פרעג ווען זענט איר געווען, וואס דו האסט בין איך נישט אינטערעסירט, זאגט ער, ער איז קיינמאל נישט געווען דארט, דעמאלטס איז ארויסגעקומען אז ער איז קיינמאל נישט געווען אין טשיקאגא, מען לאזט אים אפילו נישט אריין, שטייסט?

רחמנא לצלן און יאשקע פאנדרע. טא, האט מען זיי דען אויסגעלערנט בעסער? מען האט זיי אויסגעלערנט די פולע שיטה און דעטס איט. און ס'איז נישט קלאר אין די שיטה. מען דארף יעדן שעלטן. איז דעמאלטס האב איך געזאגט פארן דיין אז איך וועל ארייננעמען א שטיק חזיר, כ'וועל גיין קויפן אין א גוי'אישן סטאר חזיר און כ'וועל עס צוריקטראגן מען זאל עס סלייסן ווייל זיי דערקענען נישט קיין חילוק. איז געווען דא א רב א צדיק ר' אברהם לייטנער, מאנטעווידעאר רב, האט ער מיך געבעטן נחום טו עס נישט. פרעג איך אים פארוואס נישט? זאגט ער דו האלטסט אז זיי וועלן גיין כשר'ן די כלים? זיי וועלן מודיע זיין יעדן אז אלעס איז טרייפה? זיי וועלן זיך אויס. און פון דער תורה און פון באשעפער. ווי דאס נישט? אבער ער האט זיך אויך גענומען איבער פון אנדערע רבנים אויך. איך וואלט געמאכט א תקנה קיינער קען נישט צוריק ברענגען. ווילסט געסלייסט? קויף דיר א סלייסער. איך בין מחיוב צו עסן פון יעדן יאכנע'ס טאפ דא. עניוועי. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן. יעצט איז די צייט. דער אייבערשטער שפייט שוין אויף אונז. די אלע בולשיט וואס ברסלב רעדט אריין דער אייבערשטער מיטן ייבשטער מיטן ווייבשטער און ער קוקט ארויס און ער פרייט זיך. ער פרייט זיך נישט. ער איז נישט דיין ב ה. טעמע, און ער איז נישט די אלע ספרים וואס עטס לייענטס די דברי חיזוק, דאס איז אלס פולע בעלאוני, דאס איז אלעס וואס דאס איז, פולע בעלאוני, דער אייבערשטער זאגט אז דו'סט נישט טון מיין רצון האב איך מיט דיר גארנישט, און ס'איז דא א מורא'דיגע רשי, רשי ברענגט א ספרי אין סוף פרשת אחרי, אז עטס עסטס טרייפות, זאגט דער אייבערשטער מה הנאה יש לי בכם, איך האב מיט ענק גארנישט, איך האב געוואלט אז ר' נחמן'ס די אלע וואס זיי פארקויפן זיינע פורים תורות, דער אייבערשטער און ער קוקט ארויס, ער קוקט ארויס, לערן אפ די רשי דארטן אין סוף סוף פרשת אחרי. כ'האב געזען אז ס'איז אלס שקר וואס מ'האט אריינגערעדט. ס'איז דא נאך א זאך, השם השם איז קודם החטא און לאחר החטא. נו, מ'האט געזינדיגט דארף מען שוין איינרעדן ר' נחמן'ס בעלאוני. אבער פארן חטא נישטא די זאך. דער אייבערשטער איז א קל קנא ונוקם. צוגענומען אפאר טויזנט אידן האט ער צוגענומען יעצט. עניוועי, מ'דארף זיך זעצן און תשובה טון און מאכן א אייגענע רבנות אזוי ווי ס'געווען אין לאנדאן. אין לאנדאן האבן זיי נישט געוואלט געבן א הכשר אויפן עירוב ווייל פאדווא האט געטענה'ט מ'טאר נישט. האבן זיי געזאגט פיין, אונז געבן מיר דיר א חודש צייט, נאך א חודש מאכן מיר אן אייגענעם בית דין מ'וועט עס נישט רופן לאנדאנער בית דין אויב ס'איז דא טאטן טאטענהעם דארט מיט עפעס אזא געגנט דעטס אלל. וואס מיינסטע? ער האט צו צוריקגערופן אקעי מ'מאכט א עירוב. ס'איז דאך אלץ פולע שיט די גאנצע זאך איז ענגמאל דא פארפירט מ'טראגט אויפן עירוב ס'איז חילול שבת און חילול שבת איינער פיינענצירט די אלע אסיפות די מינוט יענער האט אויפגעהערט צו פיינענצירן שוין אויס חילול שבת מ'מעג שוין טראגן געהעריג הע איך גיי שבת אין די גאסן ס'ווייס איך דאך הונדערטער און טויזענטער פרויען דרייוון קערידזשעס ווי איז יצחק לבנון שטערן מיט די אלע שקצים נישט דא קיין געלט נישט דא קיין אייבישטער. עניוועי, דאס איז זייער גאנצע סיסטעם אין אידישקייט. יעצט הכל מודים אז דאס וואס אונז גיימיר יעצט דורך דאס איז חבלי משיח. ווער ס'עט לעבעדיג בלייבן ווער ווייסט. אבער יעדער דארף תשובה טון. ממש א א הימל געשריי. אזוי פיל אידן געהארגעט געווארן. גייט נישט מאליו. אפשר וויל דער אייבישטער מען זאל יא עסן כשר. אפשר וויל ער מען זאל יא האלטן שבת. און אפשר וויל דער אייבישטער מען זאל נישט טאטשן קינדער. די רעטליגערס וואס איר זענט זיך גענומען שלאגן מיט מיר. דער גרויסע ראש המאמינים דעם דברי יואל מיט זיינע חסידים האבן זיך פארלייגט אויף מיר. אז זיי גייען ווייזן אז זיי זענען בעל הבית, וואס בעל הבית? אזוי ווי יענער א שיכור, אמאל געווען א שיכור וואס דאס ווייב האט אים געשלאגן און געהארגעט און ער איז שוין געווען אונטערן טיש ווי זי בוכעט אריין און ער זאגט ער פאר איר הערן זי אויס אבער איך בין ראש הקהל אין די הויז זאגט זי יא אבער אונטערן טיש די שיטה האט אנגעברענגט אז אונז זאל מען זיך שלאגן פאר אידישקייט אבער עטס שלאגט זיך קעגן דעם אייבערשטן און קעגן זיין תורה עס הייבט זיך אן א מעשה מיט די פראגרעם מינות און כפירה פון קאפ ביז פיס מען באצווינגט רבנים זיי מוזן זיי מוזן טו דא דא דער

חוץ דעם איך וויל יעדן זאגן אז ער הייבט אן מיט ענק שטיק, קאלטס מיך אן, איך טראג ענק אראפ צו די עף בי איי, העיט קריימס, דאס איז וואס דאס איז, העיט קריים. עטס האטס אויך געהאט ווילדע חלומות אז ווייל עטס קענטס ענגליש און אונז קען מיר נישט, קענט עטס טרעטן אויף אונז, אונז זעמער אמעריקאנער געבוירענע, אונז קומען נישט פון אונגארן, און אונז קען מיר אלעס וואס עטס קענטס, און מסירה בדברי יואל איז מתיר אז מען זעט ס'דא א גבר אלים, זאגט די דברי יואל אין די תשובה, זאל מען גיין צו די ערכאות.

שינען, דאס איז סאטמאר אלע יארן געווען, און אונז שטעל מיר זיך היינט ארויס קעגן ענק, אונז וויל מען פון ענק נישט וויסן, און אז עטס וועטס אונז אנטוהן צרות עמיר צוריק אנטוהן. חיים שיע, דער טאטע פון די ממזריקא'ס, מ'האט אים געגעבן בנינים מיט אלעם, ער ווארפט ארויס אונזערע קינדער, און יעדער זאגט וואס קען איך דען טוהן, איך בין דען א רב, דו דארפסט נישט זיין קיין רב, דו דארפסט לאזן הערן דיינע.

זאגט ער וואס איז א חילוק שלעפ עס ארויס לאמיך דיר שלעפן, ער איז אנטלאפן נעבעך נישט געוואלט האבן צוטון מיט דעם אלטן קאקער אבער ס'האט אים געשאדט אויף די נערוון ער איז געווארן משוגע ער קען נישט קיין שידוך טון, דו מיינסט דאס איז א חכמה דאס צו טון מיט א קינד? איך גיי דא אין די גאס קומט צו א איד און זאגט מיר סליחה הבת שלי מתחתנת בעוד חודש, שוין נו וויל ער דאך איך זאל כאטש אויסצאלן די גאנצע חתונה וויפיל דו געסט איז נישט גוט אבער דעט דעט דאזענט באדער מיר, איך וויל געבן א מעסעדזש פאר אלע אידישע טעכטער, פאר אסאך יארן צוריק בין איך געווען. אין א סעמינערי אין יוראפ, מען האט געבעטן איך זאל זאגן א דרשה פאר די מיידלעך, נו וואס קען איך זאגן דרשה פאר מיידלעך, האב איך זיי געזאגט איך וויל ענק עפעס זאגן קינדערליך, יעדער איינער וויל אז מען זאל אים געבן פונעם שענסטן פון פיינסטן, צו דיין טאטע קען עס ערלויבן צו נישט יו קודנט קעיר לעס, האב איך זיי געזאגט איך וויל דיר עפעס זאגן, עטץ מיינטס אז ווען ענקער טאטע קומט שנארן אויף אמעריקע איז ער א בן יחיד, איינציגער וואס ער קומט און עטס מיינטס אז דער אמעריקאנער איד האט א סעקרעטערי פשוט ער זאל טיילן די טשעקס פאר די אלע ארעמעלייט און ממילא קענט עטץ ענק אנלייגן אויפן טאטן גיי איך נאר פארן ס'איז נישט אזוי דער מצב רבותי איך וויל ענק זאגן וויאזוי דער מצב איז מיין טאטע מוז זיך איינבעטן ביי דעם און ביי יענעם און יעדער ווארפט זיך אן און אז ער קומט שפעט שרייט אויף אים די מיסיס איך וויל מיך שוין לייגן און נאכדעם קומט ער אריין מיט אן איסור יחוד אויך דער סאטמארער רבי האט זייער שטארק געהאלטן אז מען זאל מאכן פרישטאג פאר די אלע אידן וואס זיי קומען איך האב אמאל געפרעגט א איד ווי ווער איז ביי דעם די פרוי? נו איך פארשטיי נישט, דער מאן איז דאך נישט אינדערהיים ווען איר קומט אהיים? האט דער רבי זיך מורא'דיג גערעגט, האט ער געהייסן ליפא פרידמאן איך וויל מען זאל געבן אין בית מדרש הינטן פרישטאג, האט ליפא געזאגט פארן רבין איך האלט נישט דערביי ווייל אלעס קאסט דאך געלט, האט דאך דער איד נישט געפאלגט גארנישט, כ'האב אזא הנאה דער ר' נחמן בראך האט געמאכט א פרישטאג, דאס איז דאך אזא הייליגע זאך דו האסט נישט קיין השגה, אזוי איז שוין געווען די יחוד מיט אירע קומען ער האט שוין געקענט די פרוי, איך האב מסביר געווען פאר די אלע מיידלעך זאלט וויסן אזוי גייט דיין טאטע דורך שבעה מדורי גיהנום, און נאכדעם ביז ער קעשט איין די טשעקס און דא נעמט מען אראפ א פראצענט און דארט א פראצענט און סוף כל סוף איז ער אויף גוטע צרות און איך האב זיי געזאגט דאס טוט עטץ, עטץ מוזטס אלעס האבן, אמאל ווען איך האב נאך געלערנט אין ארץ ישראל, איך וויל וואוינען לעבן די מוטער און די מוטער איז לעבן די מוטער האט געקאסט א דירה אסאך געלט, היינט האט מען זיך שוין ברוך השם אויסגעלערנט אז מען געט נישט און ממילא מוז מען שוין נישט וואוינען לעבן די מוטער, איך האב געוואלט זאגן זייער אסאך. שידוכים גייען שווער וועגן דעם ווייל דו האסט גענומען דיין טאטן, האסט מיט אים אויסגעווייפט די טוילעט פלארס און דעטס איט. און זאגט דער אייבערשטער דאס איז נישט קיין כיבוד אב, נישט דאס האב איך געמיינט. איז איך וויל יעדן מיידל זאגן דו דארפסט זיך אנהייבן איינצוהאלטן, דו קענסט זיך נישט צעלאזן ווייל דו האסט אן אלט פערד וואס ס'פארט אויף חוץ לארץ שנארן, דו ווייסט וואס ער גייט דורך, וויפיל פאלן צאם דא פון הארט אטאקס, וויפיל קענען נישט גיין נאך געלט ווייל זיי האבן טראמבאוזעס מיט אנדערע צרות, וואסע מין חוצפה איז דאס א יונגער הייב אן דיין לעבן אזוי ווי דיין טאטע האט אנגעהויבן און וועסט זען עווענטשעלי וועט שוין קומען די ישועה. עס טוט מיר אזוי וויי פאר דעם איד. זאג איך דעם איד, וויפיל ווילט איר איך זאל אייך געבן? זאגט ער, דו מוזט געבן כאטש טויזנט דאלער. זאג איך אים, הער אויס, איר זענט דאך נישט דער איינציגער. ווען איך זאל געבן יעדן משולח טויזנט דאלער דארף איך האבן רייכמאנ'ס פארמעגן. זאגט ער, איך פארשטיי, אבער וואס זאל איך טון, מיין טוכטער, מיין טוכטער, מיין יוכטער, מיין שמוכטער. זאג איך, הער אויס, איך האב אויך א טאכטער. און איך האב א פאר, איך האב ברוך השם חתונה געמאכט א פאר. איר ווייסט וואס איך האב געזאגט פאר מיין טוכטער? דאס איז דער בודזשעט. דעיס זאלסטו דרייען וויאזוי דו קענסט אינסייד אוט און טריי טו געט אלאנג וויט איט ביקאוז מער האב איך נישט און נישט ווייל איך האב נישט נאר כ'האלט נישט פון צולאזן די קינדער ס'טוט מיר וויי נעבעך פאר דעם איד ער וועט אהיים פארן אן גארנישט עפעס וועט ער מאכן אבער נאטינג ניער וואט הי נידס טו מעיק שוין פירטס ווייטער ענקער געשעפט קינדערלעך דעס איז ראש השנה מען דארף איבערבעטן דעם טאטן כ'האב נישט גערעדט גענוג מיט דרך ארץ האסט געמיינט אז דו מוזט זיין מיין עבד עברי צו גיין שנארן פאר מיר און ווי בין איך אנגעקומען אין די ענד כ'האב געטראפן א פארקאקטע און די ישיבה בחור, ס'האט מען אויכעט איינגערעדט אין די סקולס, מ'מוז נעמען ישיבה'מאן, ישיבה'מאן, ישיבה'מאן, און פאר דעם ישיבה'מאן לאזט זיך באצאלן, ווייל זיי ווייסן ווען זיי זענען, ווען א גוטער בחור איז דא ווייסט ער אז ער איז גוט, לאזט ער זיך באצאלן, די טאטע הארגעט זיך אוועק, און נאך די חתונה הייבט ער אן צו זאגן עכ כ, ניט, ניט, ניט דאס האב איך געמיינט, ניט דאס האב איך געוואלט, גייטס אלע אין די דרערד, דרערד ליגער. דאס איז געזאגט געווארן פאר די רשעים וואס זיי מאכן צרות פאר כלל ישראל, אבער פאר די ערליכע אידן און פאר די עמך אידן ווינטש איך א גוט און א פרייליך, א הייליג קומענדיגן יאר. כ'האב געוואלט אביסל נארמאליזירן דעם עולם, אונז זעמיר דאך נישט קיין נארמאלע מענטשן בכלל, ס'האט אונז קיינער נישט געלערנט עטיקעט, און קיינער האט אונז נישט געלערנט גארנישט, מען האט נאר געלערנט ציונים ימח שמם ימח שמם מדינה, ווילאנג ס'איז דא א מדינה העט משיח נישט קומען, די גמרא זאגט. ס'איז א גמרא, אליהו הנביא קומט נישט לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים. געגאנגען דער בעלזער רב אמאל געדארפט באקן מצות האט ער געזאגט לאמיר באקן פרי מצות ווייל ס'קען זיין אליהו וועט זיך אנרוקן פון רעבע אין אליהו הנביא בא לא בערבי שבתות לא בערבי ימים טובים האט ער געזאגט דאס איז געווען אמאל היינט איז עס אזא פיקוח נפש אז ער קען קומען אום שבת אויכעט פאר די גאנצע טעם איז דאך א מענטש האט אנגעגרייט א סעודה און ער וויל עס נישט פארלירן ער וויל נישט מפסיד זיין די סעודה דא יעדער פארלירט יעדן טאג אזויפיל אז ס'איז א שרעק. יא, משיח קען קומען שבת אויך. דארף נאר זארגן וועגן תחומין. די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער איז מוריד גשמים אין שבת. פרעגט די גמרא, ער איז דאך מוריד מרשות לרשות. ענפערט די גמרא, הכל רשותו של הקדוש ברוך הוא. איז אויף אלעם איז דא א תירוץ. אונז מיר גייען וויינען אויף שטותים מיט הבלים, אז עס זאל נישט שאטן קיין איד, מיט רחמים וחסדים. לאז אפ מיט די אלע זאכן. זע אז מען זאל זיך אויפירן ווי עס דארף צו זיין. איך האב ענק געוויינט צו ענק יארן יארן ווער ס'געדענקט. עטס עטס אזויפיל טשעפען מיט קינדער און דער אייבישטער גייט זיך אננעמען און נאכדעם עט זיין דער מאריך אף וועט זיין אזוי גרויס אבער דער גובה דיליה עט זיין א פראסק פאר יעדן און יו נאט גאנע בי עיבל טו ביי סטענד דיס געדענקט איך האב דאס אלעס געזאגט פאר ענק איך האב דאך ענק געווארנט וואס האט עטס ענק משוגע געמאכט נחום ראזענבערג מיט עם ארויסטראגן פון בית מדרש עט נישט האבן פופצן יאר ווי צו דאווענען דעמאלטס עט עטס זיין געהאלפן. ענזל שטערן, וואס ביסטו געהאלפן מער ווי אמאל? דו דרערד ליגער, צוזאמען מיט דעם יצחק לבנה שטערן, ער האט מבזה געווען מענטשן פאר גארנישט, ס'איז געווען נעבעך א איד אין לאנדאן נכשל געווארן מיט א גויטע, יענער האט געוויינט אז ס'טוט אים לייד מיט אלעם, ער מוז אים ארויסווארפן פון שול, ער האט אים ארויסגעווארפן, יענער האט זיך גע'גט נעבעך און ער איז אנגעקומען דא אויף אמעריקע און ער וואנדערט, אבער יצחק לבנה שטערן, דו ביסט אויך נישט בעסער, דו גייסט אויך אויסקוקן אזוי. ווייל דו ביסט דער זעלבער שייגעץ מיט די בחורים, און ווען איך האב ענק געזאגט, רבותי, לאמיר זיך אונז צוזאמען נעמען, לאמיר אונז נישט טוהן די זאכן וואס אונז טוה מיר, לאמיר אונז אנהייבן צו מאכן אז א יונגל זאל האבן צו וועם צו גיין צו קאמפלעינען, און לאמיר האבן אז א מיידל זאל האבן צו וועם צו גיין צו קאמפלעינען, האט עטס ענק אויסגעלאכט. שוין, דער תנא דבי אליהו ברענגט פארוואס איז דא יעדע פופציג יאר איז דא מלחמות, ס'קען זיין אין תנך שטייט. ותשקוט הארץ ארבעים שנה חמשים שנה פארוואס איז יעדע פאר יאר דא מלחמות? דער אייבערשטער וויל אויסהרג'נען די ממזרים, ווייל שטעל דיך פאר משיח וועט קומען און אלע ממזרים וועלן שטארבן וועט מען דאך וויסן, האט ער עס געמאכט אזוי א מלחמה, ער איז געשטארבן, קאראנע האט אים געהארגעט, ס'איז אלץ ממזרים וואס עטס האטס אנגעמאכט אלע יארן, ס'איז אלץ אשת איש וואס עטס האטס געטאטשט אלע יארן, ס'איז אלץ קינדערלעך וואס עטס האטס געטאטשט און עטס האטס נישט געלאזט אז זאלן אויפוואקסן, אלע יארן האט עטס דאס געטון, פיינעלי נאך די אלע זאכן קומט פעיבעק. טאַך, יעצט באַצאָלט עטס. דעמאָלט, ווען איך בין אַרויסגעגאַנגען פון בית-מדרש, העלפערטי איז געקומען מיט אַ שירעם, ער גייט מיך שטעכן. האָב איך געזאָגט, דאַרפסט מיך נישט שטעכן, איך גיי גערן אַרויס, איך האָב גאָרנישט איינגעלייגט מיט סאַקמער. ביי מיר איז געווען אַ באַשעפער פאַר סאַקמער-רב, און נאָכן סאַקמער-רב איז געשטאָרבן, האָט עטס אויפגעגעבן דעם באַשעפער, אונז האָבן מיר אָבער נאָך נישט אויפגעגעבן. אונז האַלט מען, אַז די פּראָגרעמס טאָר מען נישט נעמען. און זאָליקע לויפט אַרום ווי אַ געשוואָלענער מענטש, ער ווייסט נישט וואָס צו טאָן. ס'האַלט מיך אין איין אָפּהאָנג, דו ברעכסט אַראָפּ זאָלי און זיי ווילן זיך אַראָפּזעצן מיט דיר, מיט מיר קענט עטס נישט זיצן. האסט געדארפט זיצן מיט מיר פאר ס'האט מיך ארויסגעטראגן פון בית מדרש, האב איך דעמאלטס געלאזט א קללה, וויאזוי וואוינען אידן? יעדער קוקט עס צו און קיינעם באדערט עס נישט אז מען טאטשט קינדער? וועט נישט זיין קיין מנוחה. געדענקט איך האב עס געזאגט? און איך וויל אייך עפעס פרעגן, איז דא יעצט מנוחה? ווילאנג עטס וועטס נישט טשענדזשן ענקער פאלעסי וועט נישט זיין קיין מנוחה. עטס האטס ענק אויך אמאל איינגערעדט אז דער אייבערשטער איז א באנקראט. ניק, און ער האט שוין נישט קיינעם, ווען נישט סאקמער רב, וואלט דער אייבערשטער נישט אנגעטון זיינע תפילין יעדן טאג, דער אייבערשטער לייגט דאך אויך תפילין יעדן טאג, וואס שטייט אויף זיינע תפילין מי כעמך ישראל, יא, דער אייבערשטער וואלט נישט געלייגט קיין תפילין ווען נישט סאקמער רב, די אמונה טפלה וואס עטץ האטס געהאט, און עס וואלט מיך נישט געבאדערט, יעדער מעג האבן אמונה טפלה, עטץ האטס אבער נאך פארקויפט פאר יעדן אז עטץ זענטס די מאמינים, יעדער ארום און ארום זענען די גוים, די שקצים. דער איז אפיקורס, די אויף דעם האט דער רבי געזאגט איז א האלבער ציוניסט, דער ש לעבט שוין אין ציוניזם פערצן יאר און דרייסיג יאר, די אלע זאכן זענען געווען אויסגעזויגט פון פינגער, שטותים, ער האט געפירט א מלחמה און ער האט עס פארפירט, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, געפארן צום בעלזער רב, האט מיטגענומען דא אפאר יונגעלייט, ווייזן זיין כולל, שמעיה גרינבוים מיט נאך אפאר מיטן פאשעראנער רב, די. פגר טמא. עניוועי, קומסט צום בעלזער רב, יא, האסט דיך געדארפט אראפזעצן. ער האט זיך נישט אראפגעזעצט ווייל ער האט געמאכט א דעד מיסטעיק וואס ער האט געמאכט ווען ער איז געפארן אויף די שיף און ער האט נישט געהאט וואס צו טון און ער האט געפיגורירט וויאזוי גיימער פירן די מלחמה און ער האט געהאט סענדער דעם דייטש מיט נאך שקצים האבן אים צוגעהאלפן. קודם איז ארויסגעגעבן פון די רבנים פון אמעריקע אז דאס גאנצע ענין פון די מדינה און ציונות דאס איז ביהרג ואל יעבור. שוין ווען זיי די רבנים אין ארץ ישראל האבן דאס געזען. זיי געוויסט דא קומט סאקמער רב רעדן מיט זיי, און דא האט ער דאך מחליט געווען אז ס'איז נישט סתם אן עבירה, ס'איז ביהרג ואל יעבור. טשעבינער רב האט דעם איד נישט געוואלט אויפנעמען, ער האט געזאגט זאל ער זיצן ווי ער איז, און אזוי גייען אלע רבנים. דאס הייסט מתוך חומרא שהחמרת מתחילתו הקלת בסופו. קיינער האט שוין נישט געהאט וואס צו רעדן מיטן, אויב ביי דיר איז שוין אפגעפסק'נט אז ס'איז ביהרג ואל יעבור, וואס האב איך שוין צו טענה'ן מיט דעם. במשך די יארן האט ער אליינס איינערקענט אז ער איז נישט געווען גערעכט. עיריות בחירות מעג מען יא גיין ווייל דאס גייט פאר די ישיבות געלט, און דאס מעג מען יא און יענץ מעג מען, בקיצור מען דארף שטעלן און מאכן א שלחן ערוך אזוי ווי ער האט געמאכט א ויואל משה האט ער געדארפט מאכן הלכות הלכות וואוטס, פארשטייסט? דאס איז געווען זיין גרויסע דורכפאל, דורכפאל איז געווען ער האט געפירט די גרעסטע און די שווערסטע מלחמה און האט עס גערופן אז דאס איז יסודות הדת און האט יעדן אריינגעווישט צען שטיקער. און ער האט נישט געהאט קיינעם וואס האט אים געהאלפן אויך נישט, ער האט געהאט סאם מאראנען ארום און האט אלעס געפירט אליינס. עניוועי, דאס איז נישט מיינע געשעפטן. וואס איך וויל זאגן פארן עולם איז, די קאראונע איז צוריקגעקומען, זיי האבן געוואוסט ס'גייט זיין א סעקאנד וועיוו ווייל זיי מאכן דאס. דאס איז נישט אז ס'איז געקומען, ס'איז דא רשעים וואס האבן געוואלט אונטערברענגען די וועלט, און א גרויס טייל האט געהאט צוטון אז מ'האט געוואלט אונטערברענגען מדינת ישראל, מ'האט געמאכט דעם ירושלים, האט מען געמאכט דעם קאונסיל, זיי זיצן נישט רואיג די אראבער, זיי האבן נאך די אלטע טעקניק, זיי האבן אונז געגעבן צו עסן גוטע געזאלצענע הערינג, און זיי האבן אונז געגעבן. אזאלכע קריגלעך פול מיט לופט, מען האט עס געעפנט איז אריין אין בויך און ס'בויך האט געפלאצט, אזוי די מין שטיקעלעך צו דעם זענען זיי אלע יארן געווען גוט, עניוועי, און זיי האבן דאס אנגעשטעלט און אנגעדרייט, קודם האבן זיי עס געמאכט ביי די נארט אין די יונייטעד סטעיטס, נאכדעם האבן זיי עס אראפגענומען ביז צו די סאוט, ווייל זיי האבן געוואוסט וואס זיי ווילן, ווייל די סאוט האט טשיינע געהאט אן עמבעסי, ס'איז א מורא'דיגער חרבן וואס מען האט דא געטון, און דער אלטער היים איז אויך אזוי געמאכט פארסאמט קוועלער, ס'איז די אלטע טעכניק, די ראשן. טעקניק. עניוועי, יעצט אמעריקע גייט יעצט דורך אסאך צרות, און ארץ ישראל אויך. די צרה איז אז משה רבינו האט אונז געשילדערט עם קשה עורף. איך קען זיך גארנישט טון. משה רבינו האט געזאגט אונז זעמער אן עם קשה עורף. דעטס איט. סאו וואט יו גאנא דו אבאוט איט? מען זאגט אן דעם עולם פארט נישט קיין אומאן, פארט מען יא. מ'וועט מאכן א ספעשל וויזא פערמיט. אין אומאן אין אוקריינע האט מען יעצט געטראפן זעקס מענטשן, זיי דרייען זיך דארטן ביים רבינ'ס אוהל, ביים אזוי גערופענעם דעם רבינ'ס אוהל, ווייסט צו ער ליגט דארט צו ער ליגט נישט דארט.

טיר ווי מען קומט אריין דארט איז געווען דער סימן אז דארט איז געווען רבי נחמנ'ס מצבה, דאס איז אזוי אמת אזוי ווי איך זאל זאגן אז היינט איז ערב פורים ס'איז נישט אמת ס'איז ליגן, איך קען גראבן איך קען בויען, ווען דו גראבסט אראפ פאלט פון אלע זייטן ווענט און די ווענט ארום און ארום פאלט אלעס אריין, נאכדעם ביזט געקומען מיט א טרעקטאר מען דארף עס אויסקלינען, סא איך זאל זאגן אז מען האט געמאכט פונקט ביי די טיר פון איר הויז דארט האט מען געמאכט אז וואס אז דארטן ליגט רבי נחמנ'ס קאפ, יא דארט וואלט ער ווען געקענט ליגן. עניוועי, ס'איז סיי א בלאף, די גאנצע זאך איז א אויסגעטראפענער בלאף פון מעכעלע דארפמאן מיט נאך אפאר אלטע אידן, ס'איז שקר און בלאף. עניוועי, למעשה, לאמיר זאגן אז מ'האט אים יא, צו ער ליגט יא, צו א מעטער ארויף, צו א מעטער אראפ, די אלע שטותים, און יעצט געטראפן ביים ציון אליינס איז געווען זעקס מענטשן וואס זענען אינפעסטעד מיט קאראנע. איך ווייס אין אמעריקע איז נישטא די גרויסע רעבישע הויפן, נאובאדי ריעלי קעירס פאר דעם ענימאר, אונז זעמיר נישט אזוי ווייט אינפעסטעד דערמיט, ווייל יעדער איז פאר זיך.

און איך גיי אריין פרעגן א רב, און דער רב וועט דרייען מיט די נאז, איך גיי צו א צווייטן רב, איך ווייס נישט וואס טוט זיך דא, אנטשולדיגט מיר. דו פרעגסט זייער גוט, ממילא מוז איך דיר ענטפערן ברבים. איך וויל דיר עפעס זאגן, ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה קעגן פעדאפיילס, האבן די אלע חזירים געזאגט, די משמרת הפיפיק, די וואס האבן געריטן דא אויף גרויס געלט, האבן זיי גע'טענה'ט די גאנצע צייט, אז נחום ראזענבערג זעהט אז דא ליגט גרויס געלט, דא איז געלעגן מיליאנען דאלער. איינער האט מיר געזאגט ער האט גערעיפט א יונגעל אין א מקוה און ער איז געלאפן שנעל צום רב און דער רב האט גערופן משמרת הפיפיק און ער האט באקומען הונדערט אלפים דאס יונגעל עניוועי וואס איך וויל זאגן איז דא געלעגן מיליאנען אזוי ווי איינער האט מיר מסביר געווען ער האט געהאט נעבעך צוטוהן מיט איינעם ער האט געטאטשט האט אים זיין ווייב געזאגט אזויפיל געלט געסטו אויס פאר דעם צו נוצן א לויער קאסט אויך געלט און איך קען נאך דארט פארלירן און בלייבן אין אלע צייטונגען אז ס'איז א שווייג לוינט זיך עס מיר סאו דאס איז בעיסיקלי וואס דא גייט פאר יעצט לאמיר צוריק קומען צו אונזער זאך. האבן זיי געטענה'ט אז נחום ראזענבערג וויל דא מאכן מיליאנען. נו, איך האב זיי געוויזן, נישט יעדער איז אזוי הונגעריג ווי זיי. עניוועי, איז למעשה, זיי ווארטן, זיי האבן געווארט, היינט ווארטן זיי שוין נישט, זיי האבן געווארט אז איך זאל בעטן פון איינעם געלט, מענטשן פלעגן אפערן געלט, דו ווייסט, נאר וואס, איך איי דאנט געט האקט פאר מאני. איז למעשה האבן זיי געזאגט אז איך טוה דאס נאר וועגן דעם ווייל איך וויל דא זיין א שותף מיט זייער גרויסע פראפיטן, ווען זיי האבן געזען אז ס'איז נישט אמת האבן זיי צוגעשפארט, זיי זענען אין באנקראפסי, איז די זעלבע דא אויך, דאס וואס איך זאג מ'זאל פרעגן נאך דעם א רב איז נאר פשוט ווייל זיי האבן טענה'ן און זיי טענה'ן עה, ער נעמט. זיי האבן שוין געשריבן א בריוו אויך, דו נעמסט אלע שווערע הלכות אויף דיר, און וויאזוי, ווער ביסטו, ווער, איך ענטפער נישט די שטותים, ווער ביסטו, איך ווייס אז ווען ס'איז געווען יעצט און מ'האט דא געמאכט אין די פאוקענאוס האט מען געמאכט דארטן קאנטריס און מ'האט געדארפט האבן איינער זאל מכשיר זיין דארטן צו עס איז א קוואל צו נישט, האט מען נישט געטראפן קיין איין רב. יעדער האט זיך ארויסגעדרייט, איך ווייס נישט, איך קען נישט, און אהער מיט אהין, איך האב נישט קיין שימוש אין דעם, איינציגן רב וואס זיי האבן געטראפן א נארמאלן מענטש איז געווען מיך, ווייל איך האב אין דעם שימוש יארן יארן געהאט אין רוסלאנד, ווען מען האט גע'טובל'ט טויזנטער און טויזנטער פרויען ביז מען האט געבויעט מקוואות, און יעדע זאך געווען דורכגעשמועסט אדער מיט רב אלישיב, אדער מיט ר' שלמה זלמן אויערבאך, אדער מיט רב ווייס, אלעס געווען דורכגעשמועסט יעדע זאך פונקטליך, ס'איז אפילו געווען דורכגעשמועסט א זאך וואס איך האב געפרעגט דעמאלטס רב ווייס, זאג מיר, ווען איך קום אן אויף א פלאץ און ס'איז נישט דא קיין מקווה, איז וואס איז בעסער צו טון? מ'זאל זיי לערנען קודם טהרת המשפחה און זאלן גיין זוכן א מקווה ערגעץ אין אן אנדערע שטאט? אדער מוטב שיהיו שוגגים? האט ער געזאגט, זאג זיי גארנישט, מוטב שיהיו שוגגים. האב איך געזאגט, ס'איז דא א סוגיא דארט אין מסכת ביצה, אז ביי דאורייתא זאגט מען נישט מוטב שיהיו שוגגים. די גמרא זאגט מ'עסט דארט אין. ביז חשיכה אבער ביי דאורייתא זאגט תוספות זאג איך נישט מוטב שיהיו שוגגים מ'זאל זיי יא זאגן נו איז דאך די חשבון איז אז כ'זאל זיי זאגן גיי זוך ערגעץ א מקווה און מ'זאל דאך נישט גיין האט ער געזאגט זאלסט נישט זאגן קיין ווארט האט ער מיר געזאגט ס'דא א פסוק אתם אפילו שוגגים שטייט דארטן ווען מ'רופט דעם ראש חודש איז די בית דין האט עס אויסגערופן שטייט דארטן אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים פייג געשריגן. אפילו מ'איז א מזיד? האט ער געזאגט ס'קען נישט זיין סתם אזוי מ'איז א מזיד, טון זינד במזיד, איסור כריתות, האט דער פסוק געמיינט צו זאגן אפילו מזידים וואס דו דו בויסט די מקוה ווייסט אז זיי זענען עובר אויף כריתות און זיי ווייסן נישט, דעמאלטס לאז עס אזוי, אזא הייליג ווארט, כ'האב געברענגט עס אין מיין ספר. דער מענטש האט געהאט אנבעליוועבל סייעתא דשמיא. למעשה האבן זיי אנגעהויבן דעמאלטס די גאנצע צייט מיט מיר אז איך וויל דא ווערן א יורש מיט זייערע טמא'נע געלטער. נו שוין, וואס גיי זאג זיי נישט? ווייס איך סאטמאר איז דאך עניוועי אייביג באשטאנען נאר אויף צדקות און צניעות און יראת שמים און זיי האבן קיינמאל נישט געמיינט גארנישט נאר דעם הייליגן באשעפער. פארשטייסט? די אלע פראגרעמס וואס מ'נעמט יעצט. קאמאן קאר מיט די אנדערע, דאס איז דאך אלס נאר דער באשעפער מיינט מען מיט דעם, ווייל ווען נישט איז דער באשעפער חלילה געוען געבראכן, נישט האבן קיין תורה טאר נישט האבן קיין איד, פארשטייסט? אלעס איז לשם שמים, עניוועי, איז אזוי ווי זיי האבן אנגעהויבן מיט דעם לשם שמים ביזנעס איז געוען א גרויסע פראבלעם, ווייל זיי האבן געמיינט אז איך מיין זייער געלט, יעצט אז זיי זעען אז איך מיין נישט זייער געלט איז אנדערש, אבער דעמאלטס ווען איך וואלט ווען אנגעהויבן מען זאל גיין פרעגן א דאקטער, וואלטן זיי געזאגט ביסט משוגע, אונז זעמער רבנים פון וואו מיר אונז לעבן וכי תאמרו מה נאכל, איז וויל איך דיר עס וועריפייען, קלאר מאכן די גאנצע זאך, אז דו גייסט פרעגן א דאקטאר, מוזטו פרעגן א דאקטאר וואס ער איז א שומר תורה ומצוות אזוי ווי איך און אזוי ווי דו, וואס זיי ווייסן פון דעם חומר האיסור פון עסן יום כיפור, און ממילא אז יענער דאקטאר זאגט דיר אז דו זאלסט עסן, דארפסטו צו קיין רב נישט גיין, ווייל ער איז דער רב אליין, אין דעם איז ער דער רב. כ'האב עס נאך געזאגט, ווייל כ'האב דאך געוואוסט ס'וועט זיך אנרוקן די אלע רבנים, ער נעמט אונז צו די פרנסה, דאס איז מקקקח מקקקח פרנסה, ער זאגט מ'זאל גיין צום דאקטאר, נו זאג ווייסטו וואס, נאכן דאקטאר גיי צום רב אויך. אבער דאס נאר אויף לולב צו שאקלען, כ'האב דיר גראד געזאגט אויב זאגט ער אנדערש ווי דער דאקטער שלאג כפרות מיט אים, סאו אויב דו קענסט נישט גיין און דיינע דאקטוירים זענען דאקטוירים וואס זיי זענען שומר תורה ומצוות און זיי ווייסן וואס דאס הייסט יום כיפור און זיי ווייסן וואס דאס הייסט פאסטן דארפסטו טאקע נישט גיין אין ערגעץ זאלסטו עסן אזוי ווי דער דאקטער האט דיר געזאגט און כ'האב דיר געוואלט דאס ענטפערן ברבים אז יעדער זאל וויסן וואס די תשובה איז. יעצט איז שוין צוריקגעקומען אין ארץ ישראל ס'איז שוין דא חולי קאראנע און שוין דא נאך נייע און ס'איז אויך דא אין אומאן איז דא זעקס.

די מקום סכנה וואס ס'איז. מען שטעלט דיך טאקע אריין אין קווארענטין אויף צוויי וואכן. אבער נאכדעם גייסטו ארויס און שטופסט זיך צווישן עולם, צווישן די חסידים. איינער האט מיר היינט אפגעקאלט פון ארץ ישראל, איך ווייס נישט צו עס איז אמת, נאר איינער פון די רעבעס וואס האבן יעצט איבערגענומען האט אויך באקומען קאראנע, עמעץ מיינט זיך זיי זענען די איינציגע ווער ס'קען נישט קריגן קיין קאראנע איז נחום ראזענבערג. נחום ראזענבערג קען נישט קריגן קיין קאראנע, אז ווייסט פארוואס? ווייל מ'האט מיך געלייגט אין חרם, די קאראנע האט מורא פאר א חרם, אונז האמיר נישט קיין מורא די קאראנע האט מורא. אבער אדער דען דעט אלע רעבעס.

ש, איך וויל דיר ענטפערן על ראשון ראשון ועל שני שני. קודם כל, איך האב געברענגט די זאך פון קב הישר וועגן די קוטשער ווי דו רופט ווי דו רופסט עס, איך וויל דיר זאגן, עטס קענטס נישט קיין היסטערי ווייל מ'האט ענק נישט געלערנט היסטערי. אין דער אלטער היים אין אונגערן איז געווען אזאלכע קוטשער מעשיות אין די צענליגער, ס'איז נישט געווען די ערשטע. איך האב געהאט א זיידן א גרויסן צדיק וואס מ'סתם געהערט פון אים ער האט געהייסן טשענגער רב. וואס מיינסטו פלעגט טשענגער רב טון? איך האב עס געהערט פון מיינע עלטערן אויך, איך ווייס שוין לאנג האב איך עס אמאל געהערט פון טאהשער רעבן. טאהשער רבי האט עס מיר פארציילט, טאהשער רבינ'ס טאטע צו זיידע איז געווען א חסיד פון מיין זיידן דעם טשענגערער, עניוועי האט ער מיר געזאגט אזוי, ווייסט וואס ס'פלעגט געשעהן? פלעגן זיך אריינכאפן סוף שטאט אזאלכע לינקע חברה, דארט איז געווען אזאלכע פארלאזטע הייזער און דארטן וואוינען די שדים, און דארט האט מען געמאכט די אינגלעך און מיידלעך האבן געמאכט זנות, ס'איז געקומען נאך און נאך, ס'איז געווען א מחיה, און ס'האבן אנגעהויבן צו רצח'נען אין די שטאט, ס'האבן געהארגעט אויך, ווער ס'איז דורכגעגאנגען דארט צו דער וואס איז אריין דארט. פלעגט מיין זיידע קומען, רבי אנטשל דער טשענגערע זיידע, האטס מסתם געהערט פון אים, און ער איז געווען גאר א הייליגער מענטש און א געהויבענער מענטש, ער האט אמאל געבעטן דעם ייטב לב זאל בלייבן ביי אים אויף שבת, האט ער נישט געוואלט, ער איז צוריק געקומען פון אונטערוועגנס ווייל די רויבער זענען אים נאכגעלאפן, עניוועי ס'זענען די אלע זאכן נישט וויכטיג, ער פלעגט אריין קומען אין די שטאט, און ער פלעגט צוגיין צו די צובראכענע הייזער, און ער האט געזאגט, איך בין דער נייער שטאטס רב, איך האב איבערגענומען די שטאט מיט א קנין, כ'האב איבערגענומען פונעם רב מיט א קנין, און איך בין גוזר עטס זאלטס ארויסגיין פון די הייזער. זיי זענען ארויס. דאס איז זיכער אז ס'איז געווען די זאכן. ס'איז היינט אויך דא, נאר נישט אין די גרויסע שטעט. זיי פלעגן וואוינען אין די מדבריות, אין די אזאלכע צובראכענע הייזער. יעצט די פרוי וואס האט גע'טענה'ט אז א שד האט מיט איר געוואוינט די חיטשע, די איז נישט געווען קיין בהמה וואס האט זיך אויסגעזויגט פון פינגער. זיי האבן געוואוסט פון די ספוקי סטאריס, האט זי דאס געוואלט יעצט אויך אויסנוצן. ס'איז אבער נישט אמת געווען, ווייל די שד וואלט נישט אנטלאפן, ער האט נישט קיין מורא געהאט פאר קיין מענטשן. נו, עס איז נישט מיינע ביזנעס. זי איז געווען א געהעריגע פראסטיטוט, אזוינע אזוי ווי אסאך זענען געווען. נאר כדי זי זאל נישט זיין נאסר לבעלה, האט מען געמאכט א דריידערל, און עס איז געקומען דער סאטמאר רב'ס זיידע, און געשריבן א גאנצע תשובה אויף דעם, אזוי איז דאך עס מפורסם געווארן, ווען נישט וואלט מען דאך נישט געוואוסט פון די גאנצע חיטשע פרשה, ער האט זיי געוואלט ראטעווען, ער האט עס ארויסגעשריבן און די גאנצע זאך האט שוין יעדער געוואוסט ווער דאס איז און פון וועמען מען רעדט דא, אבער עס האט נישט געפעלט קיין זנות, עס האט נישט געפעלט קיין שידה מיט שיידעס, עס האט נישט געפעלט די אלע זאכן, די זאכן זענען הונדערט פראצענט אמת, נאר צו מיט איר האט געוואוינט א ש. נישט א מענטש, דאס איז די שאלה. אויף דעם האמיר אונז נאך אסאך דן צו זיין. ווען א פרוי קומט צו א בית דין זאגט א שד האט מיט איר געוואוינט צו זי איז מותר לבעלה צו נישט, קען זיין זי איז עניוועי מותר, ווען ס'איז אן אשת כהן איז אסור אפילו באונס, אבער למעשה דאס איז די שאלה, די שאלה איז נישט צו דארט איז געווען אזא זאך, ס'איז געווען אין אלע פארלאזטע שטעט און פארלאזטע הייזער איז געווען די זאכן, און ס'איז נישט סתם א מעשה וואס כ'האב דיר געברענגט פון קב הישר, ס'איז א מעשה וואס ווערט אראפגעברענגט, מ'נוצט עס, און דאס איז געווען די אמאליגע פאליטיקס. נאר די גרעסטע עשירים, די שידעס אייניקלעך און קינדער און אייניקלעך זענען געווען די גרעסטע עשירים איבעראל, זיי זענען ארומגעלאפן צו דעם רב צו יענעם רב, און זיי האבן זיך גע'כשר'ט דאס חזיר פיסל, דאס אלעס, עס מיינט גארנישט, היינט וואלטן זיי נישט געדארפט דאס אלעס טוען אויך נישט, היינט פאר זייער געלט וואס זיי פארמאגן וואלטן זיי געקענט זאגן מ'מעג לכתחילה, מ'וואלט נאך אריינגעקומען אין סאטמאר בית מדרש מיט א אויסגעטוהענע נקבה און וואוינען מיט איר יום כיפור ביינאכט, ס'איז אקעי, וויער אן די רייט טרעק. דאס איז די ערשטע זאך וואס איך וויל דיר זאגן וועגן דעם. עס איז אויך דא אין די מעשה ביכלעך אז אין נודע ביהודה'ס צייטן האבן זיך אריינגעכאפט אין שטעט אזעלכע שדים מיט שיידעס און דא און דארט, נודע ביהודה איז געווען טאקע אין די צייט פון מיין זיידן רבי אנטשל טשענגער. עניוועי, איז למעשה, ס'איז אמת. ס'איז נישט קיין משל, ס'איז נישט קיין סתם עקזעדזשערעישאן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. למעשה, דו פרעגסט וועגן דאווענען. איך וויל דיר זאגן, דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט. דו ווייסט נישט וויפיל מענטשן פאלן נאך היינט ווי די פליגן. די אלע וואס זענען געזעסן אינדערהיים. האבן גוט געטון. ס'איז דא א איד דא וואס ער האט דא געוואוינט, ער האט געהייסן צוקער, הרב צוקער, ער געווען א געהויבענער איד, ער געווען א מלמד פון דרדקי קינדער, און ער האט געדאווענט דא אין די מירער מנין, ער האט זיך איינגערעדט אז ער מוז האבן א מנין אויף פסח, איז דא א איד זיינס א גוטער חבר נאך פון יונגע יארן, און ער האט אים געבעטן איך בעט דיך הרב צוקער דאווען נישט מיט קיין מנין, איז דא א אינגעלט אין די גאס זאגט איך קען נישט פסח דאווענען אן א מנין.

פארן געזעץ, ער איז א לויער, און ער אליינס איז געקומען יעדן טאג דאווענען מיט דעם פאטשיילע אויפן פנים, און שבת אויך, און יעדער האט געדארפט גיין אזוי, און ער האט נישט געגעבן קיין עליה אנדערש, האסט געוואלט האבן אן עליה האסטו געשטאנען אויף דיין פלאץ, נישט געקומען צום ספר תורה, און פון דארט האסטו געזאגט דעם ברכו. שפעטער זענען געקומען די משוגעים וואס האבן איבערגענומען די שול, זיי ווילן איבערנעמען די שול, די פרומע, און זיי האבן אלעס מבטל געווען, און וועגן דעם האב איך אויפגעהערט דארט אויך צו גיין. גיי איך אויף מאנהעטן, דארטן האב איך עס נאך, אבער די צופארן ביז מאנהעטן און דאס אהיים קומען אדער איך גיי די ברידזש איז אויך גענוג איינגעשטעלט, הגם יעדער גייט מיט א מאסק אין די גאס, אבער דארטן איז נאך דא יעדער איז נאך מיט די מאסק אזוי ווי עס דארף צו זיין. נו, די חסידים פאלגן נישט, דערפאר פאלט פון זיי שטיקער. געץ, דו זאגסט דו גייסט נישט צום דאווענען, דו ביסט גערעכט, דו טארסט נישט גיין דאווענען, דו ביסט אין די עלטער מיט אזויפיל מיני מיחוש'לעך אז דו טארסט נישט גיין דאווענען. איך זוך אויך א שול ווי עס איז נישט דא די אלע זאכן, האב איך געזאגט. אין שטיבל, און ברוך השם היי-יאר געפאלט זיך דאס ערשטע טאג שבת, האב איך דאך נישט קיין פראבלעם מיט קיין תקיעת שופר אויך נישט, איך קען גראדע, איך בלאז, איך פלעג פארן אין רוסלאנד און אין אוקריינע, איך האב איבעראל געבלאזן, ס'האט מיך אויסגעלערנט א באיאנער איד, נחום דו פארסט אזויפיל ארום, איך וויל דיך אויסלערנען, ער בלאזט אין באיאן שופר, איך בלאז שופר א מחיה, איך האב נישט קיין שום פראבלעם, איך ברויך אויך נישט קיין מנין, איך קען דאווענען אינדערהיים אויך, ביז פאר אפאר וואכן צוריק האב איך געדאווענט אינדערהיים יעדן טאג, און אפילו נישט געפארן אויף די איסט סייד. לעצטנס האב איך אנגעהויבן צו זאגן אז ס'איז געווארן שוואכער, אבער יעצט אז ס'קומט צוריק דארף מען ווייטער אנהייבן צו וואטשן. פאר דאס וואס איך זאג וועגן די בחורים איז אזוי. אין מקווה גייט ער און ווייקט זיך און קראצט זיך, פארשטייסט? דארט קעטשט מען דאך די דיזיזעס. און נאכדעם גייט ער נאך אין טוילעט און ער ווישט זיך אפ די הענט מיט דעם גרויסן האנטוך וואס יעדער ווישט זיך אפ דערמיט. דאס אלעס טוט ער. ער האט נישט קיין סאושעל דיסטענסינג, פארקערט מען שטופט זיך אין אים אריין ווייל ער איז דאך א בחור מען זוכט דאך זיין מחילה, ער שטופט זיך אין יענעם, יענער שטופט זיך אין אים אריין, אינמיטן וואקסט אים דער פיפיק און יענער פילט עס און ער שטופט זיך דארט די הענט ארום און ארום, דו ווייסט דאך יא וואס עס גייט פאר איך דארף דיר נישט זאגן, איז ווען איך זעה אז זיי דאווענען סאושעל דיסטענסינג אין בית מדרש אויך, דאן זאג איך אים העי ליסען זיץ אינדערהיים און דאווען, אין שול איז וואן אן טאפ אוו די אדער, מען טאטשט זיך, מען פילט זיך. און מען טוט וואס מען טאר נישט, איך וועל עס ארדענטליך זאגן אז ער זאל נישט קומען אין שול נישט דאווענען אויך נישט, איים נאט גאנע סעי דעט, ער דארף קומען, איר זענט פטור, איר זענט א עלטערע איד, איר האט מייכעשלעך, איר האט מעדיצינען, איך בין אויך פטור, איך בין נישט געגאנגען ביז ביז אינמיטן שווערן אינמיטן תמוז בין איך נישט ארויס געגאנגען בכלל און איך בין נישט געגאנגען דאווענען, כ'פלעג ארויסגיין מ'פלעגט מיך קומען אויפפיקן מיט א קאר וועגן פארן צו מקוואות, דאס האב איך יא געטון, אבער. אדער דען דעט, און איך בין זייער צופרידן איך האב עס געטוהן ווייל כ'זאג אייך די אמת איך האב געטראפן איין מקווה וואס מ'האט גענוצט זיי זאגן אפשר זיבעציק פרויען האבן זיך שוין געטובלט דארטן ווייל מ'האט מיך שוין גערופן צוויי דריי וואכן נאכדעם ווען מ'האט עס שוין גענוצט דאס איז געווען אין די פאקאנאס און וואס האט זיך אויסגעלאזט פון די אלע זאכן בני נדה מדאורייתא לכל הדעות און דאס איז דער אומגליק יעדער עס זעהט א וואסער טובלט מען זיך עניוועי. סאו וויל איך דיר זאגן, איך האלט נישט אז דו ביסט נישט גערעכט, איך האלט זאלסט זיצן דערהיים און, דו קענסט בלאזן שופר דאס יאר נישט קיין גרויסע פראבלעם עניוועי ווייל די ערשטע טאג איז דאך שבת, דער אייבערשטער בלאזט פאר אונז שופר, אונז האמיר פראבירט פאר א יאר, די גמרא זאגט יעדן יאר וואס מען בלאזט שופר בתחילה לא מריעין לו בסופו טוט מען זיי נישט שלעכטס צום סוף, אונז האמיר אלע געבלאזן שופר און מען האט אונז יא שלעכטס געטון, מען האט צוגענומען אזויפיל פון כלל ישראל און אונז זעמיר נאכנישט פטור פון די מגיפה. פארוואס? וועגן דעם ווייל אונז האמיר געבלאזן שופר מיט מיט פול מיט זנות, מ'איז אריין אין שול האט מען געכאפט א בחור'ל, מ'איז געגאנגען אין מקווה האט מען געכאפט א בחור'ל, מ'האט געכאפט א מיידל, מ'איז געגאנגען די זיידע איז אהיים געקומען פרי און די טאטע האט נאך געדאווענט שפעט ביי מנין אין סאקמער קאקמער זיך געשטופט האט מען דערווייל מזנה געווען מיט די טאכטער, אונז ווייסן וואס דא איז פארגעגאנגען אונז האמיר דאך געפירט דעם גאנצן בוך, סא די שופר מיינט נישט מ'האט געגעבן א בלאז טוט טוט מיינט מ'האט געבלאזן מ'האט תשובה געטון. דעמאלטס העט מען זיי נישט שלעכט טוהן צום סוף, זעהט אויס אז מ'האמיר נישט תשובה געטוהן, קוקטס וואסערא פנים אונז האמיר דאס יאר, יעצט גייט דער אייבישטער בלאזן שופר, יעצט העמיר זעהן וויאזוי ער וועט בלאזן שופר און וויפיל אונז העמיר מאכן הכנה צו דעם, עניוועי, סאו איך האלט אז דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט זאלסט נישט גיין, איך גיי אויך נישט, איך האב נישט ווי צו דאווענען, אזוי פאר איך אויף ארץ ישראל, איך האב אנגעפרעגט די דאקטורים דארט זאגן זיי קום נישט, קום נישט ס'לוינט זיך נישט, ווייל ס'האט זיך צוריק גע'חלחל א מגפה, ס'האט זיך אנגעהויבן נאכאמאל די גאנצע מגפה. ס'איז שוין דא אזוינפיל אזויפיל טויטע די וואך אליינס, און די אלע איז עס אין די גרויסע אין די שטעט ווי ס'איז דא אסאך היימישע מענטשן, בית שמש, בני ברק, זיי ווילן עס צילן רויט אז ווער ס'קומט פון דארטן זאל מען נישט אריינלאזן אין ערגעץ, ס'איז אן אומגליק וואס גייט פאר, עטס ווייסט נישט וואס גייט פאר? איז זאגן זיי מיר קום נישט, אוי איך קום נישט קום נישט, פרעגט מען מיך נו ווי העסטו דאווענען, זאג איך כ'וועל דאווענען ביי מיר אינדערהיים, אדער כ'וועל גיין דא אין בית יעקב אוהב שלום וואס מארטי נידלמאן הייסט יעדער זאל גיין מיט א מאסק. און אפילו מען גייט נישט מיט א מאסק ס'איז דא פאר יעדן איינעם איז דא סאושעל דיסטענסינג אין די שול פלעגן אריינגיין זיבן הונדערט אידן און היינט איז דא זיבן מענטשן פארשטייסט וואס דא טוט זיך ס'נעבעך אויסגעשטארבן אפאר און אויכעט די משוגעים הויז וואס איז געווען דארט לעבן דעם איז האט זיך צוגעשפארט ווייל ס'נישט דא קיין פאנדינג פון די שטאט מער איז שוין נישט דא קיינער מער ס'קוים דא מנין. עניוועי, סאו איך האלט אז דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, דו דארפסט נישט גיין, איך האב נאר מסביר געווען אז דער בחור וואס ער גייט עניוועי פאר שוואוילטאג און ער האט געהאט זומער א קאר און איז געפארן הולטייעווען איבעראל און יעצט אז ס'קומט צום דאווענען איז ער נישט דא, דעיס איז נישט גוט, איז ווילסט נישט דאווענען גיי נישט הולטייעווען אויך נישט, ס'איז אידער אר, יו קענט העוו די פאי ענד איט איט ענד העוו איט, יו קענט. דאס איז וואס איך האב געזאגט, אבער דו חס ושלום זאלסט נישט גיין און אז א דאקטער וואס איז א שומר תורה ומצוות און ס'ווייסט וואס דאס הייסט צו פאסטן יום כיפור האט דיר געזאגט זאלסט עסן, זאלסטו אים פאלגן, זאלסט אפילו נישט פרעגן נאך א רב, איטס א וועיסט אוו טיים, דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט מיט דעם, און דאס איז א בנין אב לכל חטאים, פאר אלע מענטשן זאלן דאס האבן אין מיינד. עטס דארפטס נישט גיין דאווענען ראש השנה און יום כיפור אויך נישט אוודאי נישט, איך וויל ענק זאגן נאך א זאך וואס עטס פארשטייטס נישט איז אז ווען מענטשן זיצן אין א שול א גאנצן טאג געפיקלטערהייט אויפן מחזור און אמאל כאפט מען נאך א וויין אויכעט און אמאל מוז מען זיך אויפשטעלן ווייל מען עפענט דעם ארון קודש און אמאל מוז מען גיין הקפות ארום און אהער און ארויס דאס אלעס נעמט צו כוחות און אז ס'עט זיין א הייסער טאג יום כיפור איט'ל מעיק יו יו שודנט בי עיבל טו פעסט סאו דאונט דו איט. גיי נישט אין שול, זיץ אינדערהיים, אז דו'עסט מוזן אויספאסטן אינדערהיים פאסט אויס, אבער דעמאלטס האסטו עס נישט געטון האט עס דיר דער אייבערשטער געטון, און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, די אלע גרויסע רבי'שע שולן מיט די גרויסע רבי'שע הויפן, די מוזן זיך צושפארן, ס'זאל זיין א מנין, אנדערטהאלב מנינים איבעראל, מען דארף נישט קיין ספר תורה און קיין ארון קודש אויך נישט, מען קען מאכן ביי צען פופצן מענטשן אין שטוב מנינים, פון פינף זעקס מענטשן צו פון צען מענטשן א מנין, ער מיט זיינע קינדער און אויך זיין חלק פונעם מנין, מען זאל זיצן צושפרייט.

ווי מען זאגט מיין פירסום, אויב דער דאקטער איז א שומר תורה ומצוות און ער ווייסט וואס דאס הייסט עסן יום כיפור און פאסטן יום כיפור און ער זאגט דיר זאלסט עסן, זאלסטו אפילו נישט גיין צום רב אויך נישט. כ'האב נאר נישט געוואלט פעזן אוט דעם רב ווייל זיי האבן אנגעהויבן דער נחום ראזענבערג וויל ווערן א רב און ער וויל אונזער געלט באגנבענען פון משמרת הפיפיק און די אלע קענסט דאך סאטמארע בולשיט, כ'דארף דיר דאך נישט פארקויפן, זיי לעבן דאך שוין אין בולשיט זיבעציג יאר וואס אונז ווייסן. האב איך נישט געוואלט אנהייבן זאגן פעיז אוט דעם רב, און זיי שרייען יוי און דער רב און ער וועט נישט האבן קיין פרנסה. ווייסטו וואס, יעצט זאג איך דיר אפן און קלאר, אויב דער דאקטער איז א שומר תורה ומצוות און ער ווייסט וואס דאס הייסט פאסטן יום כיפור און ער איז אליינס א איד וואס ער פאסט יום כיפור, אויב ער מעג, זאלט עטס אים גלייבן און נישט גיין אפילו זוכן דעם רב. ווייל דער רב קען זיין וועט דיך נאך אנטאטשן אויך. קען זיין דו ביסט א שיינער מענטש ער וועט דיך נאך אנטאטשן אדער די רעבעצן ווען דו וועסט אריינקומען צו אים אריינקלאפן וועט זי ווארפן אן אויג אויף דיר. לאטס זיך ארויס פון די רבנים זיי זאלן אלע גיין זיך לופטערן. יעצט הער איך איינער פון די חשובע רבנים אין סאטמאר ביי זלמן לייב'ן האט באקומען קאראנע נו געזונטערהייט ליסען הער אויס מסתם דעי דעזערוו איט ווייל זיי האבן נישט געפאלגט די סאושעל דיסטענסינג איך ווייס נישט ווער ס'איז געווען אבער מסתם האבן זיי אלע אייגענע שולן און מען האט זיך געשטופט האט אריינגעשטופט זלמן לייב האט אריינגעשטופט אין פיפיק פאר זיין שוואגער וואס ער איז שפעטער געווארן זיין שוואגער דעם טייטלבוים. לייביש טייטלבוים, ער האט געזאגט רוק דיך נאר אביסל, איך הער זאגן, מ'האט מיר געזאגט, כ'האב א גרויסע הנאה, איינער מיך פרעגן אויף יענע וועלט וואס האסטו אויפגעטון, כ'האב דיך אראפגעשיקט אויף אזויפיל יאר, כ'וועל זאגן וואס הייסט איך האב אויפגעטון, יעדער רב האט באקומען א ניק נעים, ווען מ'רעדט פון זלמן לייבן זאגט מען רוק דיך אינדערמיטן אינמיטן ווייל ער כאפט נישט פונקטליך דעם לאך, און ווען מ'רעדט פון שלמה לייב היימבערגער, א יעדן רב האבן זיי שוין א האנט וואס צו זאגן, זיי האבן א ביוטיפול נעים פאר עווריבאדי. מיך פרעגן אין הימל וואס כ'האב אויפגעטוהן? כ'האב מגלה געווען דעם זנות פון די שקצים. ס'שטייט אז כי ימצא חלל באדמה לא נודע מי הכהו ויצאו זקניך און א גאנצע זאך, מ'ברענגט אן עגלה ערופה און מ'האקט אים אפ דעם קאפ. איז דא אין דעם צוויי זאכן, ס'איז דא אויפן פלאץ די תרגום יונתן און די תרגום ירושלמי זאגט אז ס'איז ארויסגעקומען פון דעם אפגעהאקטן קאפ שנירלעך מיט ווערעם און וואס זענען צוגעגאנגען ביז צום רוצח. זיי האבן געוויזן ווער דער רוצח איז, און אין של"ה הקדוש ווערט געברענגט אביסל אנדערש, ער ברענגט פון פריערדיגע נאך גדולי בעלי מקובלים, אז דער קאפ האט אנגעהויבן צו צוטאנצן ביז צו יענעם מענטש, דאס איז ממש ניסים נגלים, און זאגן די ספרים אז ס'איז דא צייטן ס'איז געווען ניסים נגלים, ס'איז געווען ניסים נסתרים, עניוועי, די עיקר איז דער של"ה הקדוש ברענגט עס צו, און דער של"ה הקדוש זאגט חס ושלום אז מ'האט געמעגט יענעם גיין הרג'נען ווייל מ'האט דא געמאכט עפעס אזא זאך, און דאס האט געוויזן ווער דער רוצח איז, ווייל ביי אונז אין די תורה שטייט על פי שניים

און זיי קענען מער נישט מקטרג זיין, אזוי זאגט דער של"ה הקדוש, די זעלבע דא אויכעט, ברוך השם יעדער רב האט באקומען א טייטל לויט וואסערע א חזיר ער איז, און יעצט איז שוין די סיטרא אחרא נישט אזוי גרויס, און זיי פסק'ענען אונז אונזערע שאלות, זלמן לייב פיליפ האט א ברודער וואס ער איז געווען דער גרעסטער חזיר אין שאפראן שאפראנער רב האט אים ארויסגעווארפן אינמיטן פארלערנען ווייל ער האט געטאטשט שאפראנער רב'ס בשר הקודש, ער איז היינט א דיין אין סאטמאר ביי די זאליקא'ס, איז דאס וואסערע א שמוץ הויז אונז זעמער, עניוועי, און אזוי גייט עס מיט די אלע חברה. איך בעט דעם עולם, ס'קומט טאקע ראש השנה, אבער ס'איז דאך דא הלכות. קיינער טוט נישט נעמען א קאר און דרייווען אין שול שבת ראש השנה. פארוואס? ווייל מ'טאר נישט. די זעלבע טארסטו נישט גיין אין די גרויסע שולן, דאווען אינדערהיים. און אז דו דארפסט האבן א שול און א פרוכת און צו ליינען, קענסטו בארגן פון א שול, בארג און טאמער נישט איז זיין גוט אזוי אויך. ס'איז דאך פיקוח נפש. מ'רעדט דאך. יא, מען האלט אין איין קעטשן עס נאך און נאך און נאך, און גראדע אין אמעריקע איז נאכנישט אזויפיל געשטארבן, ווייל זיי האבן נאך געוויסע זאכן וואס זיי טוען, זיי האבן אנטיבאדיס, אנדערע זאכן, אין ארץ ישראל יעדן טאג דא פיר פינף זעקס זיבן אכט ניין לוויות, און אלס אין די היימישע שטעט, און איך בעט ווער ס'דארף נישט פארן, איך האב אויך געוואלט פארן, איך קען מיר ערלייסטן ברוך השם צו פארן, איך קען זיצן אין קווארענטין אויך צוויי וואכן ווייל איך ארבעט נישט עניוועי, נאר איך האב געזאגט וואס בין איך משוגע, איך מיך אריינלייגן אין א קראנקען בעט? אויסער דעם וואס כ'האב געפרעגט די אינשורענס קאמפעני האבן זיי מיר געזאגט אז ביי אונז איז קאראונע בפירוש נישט אינשורד. פאלסט אריין ארץ ישראל אין א שפיטאל דו ענדיגסט דארטן צוויי דריי חדשים ווייסט יו נאו די ביל וואט איטס גאנא בי הונדערט טויזענט דאלער הו איז גאנא פעי פאר אלל דיס נו וואס איז מיט די גרויסער יחוס צו זיצן אין א שפיטאל אין תל אביב איז דאך שוין גוט צו זיצן אינדערהיים ביי מיר סאו רבותי נעמטס ענק אין די הענט אריין און פאלגטס וואס איך זאג דאונט דאווענען אין קראודעד שולס מנחה מעריב קען זיך יעדער מאכן אינדערהיים כ'מיין אפילו ראש השנה ביינאכט. און יום כיפור אויך, און ווידעראום בייטאג אז דו ווילסט גיין קענסטו גיין אויף אביסל אין שול אז דו ווילסט נישט גיי נישט, עס גייט זיין אזוי הייס ווי עס איז היינט איז א סכנה ארויסצוגיין פשוט אין די גאס, און טריי טו פראטעקט יור סעלווס, טריי זיך נישט מקצר ימים צו זיין ווייל דער אייבערשטער וויל מיר זאלן אסאך יארן נאך דינען, וויאזוי זאגט מען דארטן ביי די תפילה ביי סוכה, נזכה ליישב על אדמתך אדמת קודש בביאת גואל צדק, עניוועי, איך האף אז דאס איז געוען גענוג פאר ראש השנה יום כיפור, נאך עס וועט נאך קומען שיעורים נאר איך מיין צו זאגן טו וואטש יור סעלף. אויסער דעם דארף מען נאך א זאך וואטשן, אז אזוי ווי ס'איז דאך אלעס צו צעלאזן און צו צעפארן מיט אלעם, דארף מען וואטשן אויף די קינדער, ס'איז דא וואס זיי קעטשן קאראנע אין די מקווה, און איך וויל עטס זאלטס וויסן, דאונט לעט יור טשילדרען גאו טו די מקווה, מילא דער מבוגר מוז גיין, א פרוי איז שוין נידה מוז גיין, נאר דארט געבט מען זייער שטארק אובאכט אויף די קלענלינעס, אבער וואס דארף דיין זון זיך גיין דארט אין מקווה ווייקן, ער פישט אריין אין מקווה, שפעטער ווייקט ער זיך דערין, און אזוי נאך הונדערטער קינדער אינדערהיים, א שאוער.

ווייל יעדער האט געטענה'ט אז דו גייסט דיך ארומשלאגן און דו פארשמירסט דעם אידישן נאמען אין די גאנצע וועלט ביי אלע גוים, טוסטו א גרויסע עוולה. האט ער אבער געטענה'ט, ס'שטייט אונז מחייב מודיע צו זיין פאר די אומות העולם. שוין, קיצור, ער האט געמאכט א גאנצע מאוומענט, אנטי זייעניסטס הייסט עס, די זעלבע ציונים וואס האבן אים געראטעוועט פון היטלער'ס מלחמה. איך בין אנטי, כ'האב זיי אינדרערט. דאס האט צוגעברענגט אז ס'האט אריינגעברענגט ביי אונז א גאנצע פארטיי, וואס די פארטיי זענען געווארן גאנצעטע שלעגערס קעגן אידן, און זיי גייען אינאיינעם מיט אראבער, און די אראבער פארגיסן אידיש בלוט, און זיי גייען זיי געבן חיזוק, און שוין, און אונז זעמיר איין שטיק געלעכטער. ער האט נעבעך גוט געמיינט, אבער ער האט נישט געכאפט ער טאר עס נישט טון, און איך האב זיך געלערנט פון דעם, ווען איך האב אנגעהויבן צו פירן מיין מלחמה קעגן וואס מ'טאטשט ביי אונז קינדער, האב איך אויך געמוזט רעדן צו אלע צייטונגען, כ'האב אויך געוואטשט זוי איך רעד, וויפיל איך רעד, וואס איך זאג, כ'האב געוואטש יעדעס ווארט, נישט געוען איינער וואס האט מיך געהאלטן אין איין משוגע געמאכט א צייטונג שרייבער, ס'הייסט דו זאגסט אז א גוי צו זיין איז בעסער, זאג איך אים חס ושלום, זאג איך אים איך וויל פאררעכטן דעם איד, איך וויל נישט אז מ'זאל גיין ווערן גוים, זיי האבן מיך אלע זייער גוט פארשטאנען, באט כ'האב געזעהן פון זייערע שאלות וואס זיי האבן אויף מיר, אויף וואס זיי האבן געצילט, זיי האבן געצילט איך זאל זאגן אז דער איד איז אונטערגעגאנגען, ס'נישט דא מער קיין אידן, ס'נישט דא און אהער מיט א איד, סא איך האב עס נישט געטון, ווייל פארשטייסט זיך אליינס פארוואס. אפס ווייל איך בין א איד. יעצט וואס איך וויל זאגן איז איז אזוי, ס'איז געווען דער ביבי האט געשריבן א בריוו פאר אוקריינע, און א הויפט דאקטער פון ארץ ישראל האט געשריבן א בריוו פאר אוקריינע מ'זאל נישט אריינלאזן די ברסלב'ע חסידים, און שוין. נו, זיי האבן עס געמיינט גוט, אבער דו קענסט נישט נוצן דעם גוי פאר דיין שייגעץ דא, דו האסט א מדינה, האסט געדארפט זאגן ווער ס'פארט ארויס קומט נישט צוריק מער. יעצט. ס'איז געגאנגען, הערט אויס דא א גאנצע מעשה וואס דא טוט זיך, הערט עס אויס.

בשם ההיסטוריה הטהורה שלנו. דאס זעלבע זאג איך אויף די גאנצע שיטה פונעם רעבן, ער מוז מודיע זיין פאר די גוים, די גוים ס'איז א חילול השם, נו נו האסטו יעצט מודיע געווען, האסט אויפגעשטעלט א גאנצע מפלסת, א מפלצת, א מאנסטער, וואס די חברה ווילן נישט וויסן פון איין זאך, זיי גייען אינאיינעם מיט די אראבער, איך ווייס אז ס'איז געווען דעמאלטס איינמאל, איך געדענק נישט ביי וועלכן פראטעסט ס'איז געווען, אבער עטץ וועטס מסתם בעסער געדענקען, איז געווען אזוי אז די רבי איז געפארן מיט א מאביל. און מ'האט געגעבן א דריי אריין מיטן מאביל עפעס אויף א גאס וועלכע מ'האט געמעגט זיך אריינדרייען, און ס'געווען דארטן טרעפיק, און מ'האט אנגעהויבן צו האקן אין דעם רעבינ'ס ווען, און דער רבי האט זיך אזוי דערשראקן, האט מען געזאגט דעם רעבן אז דא גייט יעצט זיין א פראטעסט מיט די אראבער אינאיינעם, האט דער רבי געזאגט פאר איך שוין צוריק, איך וויל נישט דארטן גיין אינאיינעם מיט זיי, ווייל דער איד האט געהאט שכל, דער איד איז געווען א בר דעת, ער האט געוואוסט וויאזוי מ'מעג פראטעסטירן און ווען מ'מעג, האט ער אויפגעשטעלט דא א דור סורר ומורה'ס, זיי רופן זיך די. די שווארצע זאלן אסאך נעמען, זיי גייען לכתחילה מיט א גוי אינאיינעם וואס ער בלוטיגט אויס אידן, גייען זיי לכתחילה מוחה זיין קעגן ציונות, עטס זענטס משוגע? עטס זענטס צודרייט? און וואס איז די מחאה? זיי זאגן מען זאל צוריק געבן פאלעסטיין פאר די אראבער, דאס איז די מחאה? בהמות וואס איר זענט. עניוועי, יא יא, איך זעה דיך שוין, א קנאי מעג זיין נאר דער וואס ער איז געבוירן אזוי, א געמאכטע מכשפה איז ארגער ווי א. געבוירענע מכשפה שטייט דארטן, זיי ברענגען א מורא'דיגע מעשה אז ס'איז געווען א מסור אין א שטאט, איז געגאנגען די רמבן האט געהייסן פאר א תלמיד אז ווען ער גייט שווימען זאלסטו אים דערטרענקען, און ער האט אים דערטראנקען, נו איז דאך געווען א גרויסע העלדישע זאך, א שעה שפעטער האט מען געהארגעט דעם וואס האט דערטראנקען, פער צופאל געווען אז מ'האט נישט געוויסט אז ער האט אים דערטראנקען לכתחילה, האט מען געפרעגט דעם רמבן נו וואו יושר, האט ער געזאגט עס קען זיין אז ער האט געהאט אויף אים עפעס אן עקסטערע שנאה און ממילא האט ער עס נישט געטון לשם שמים. נו אויף דעם האסטו דאך אבער געשיקט אבער א מענטש, דו האסט דאך געדארפט וואטשן דאס, וועגן דעם לאו כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, איך בין פיר א האלב יאר ארום געגאנגען פון רב צו רב, מען מאכט משכב זכור מיט אלע קינדער אין מקווה, מען מוז עס אויפהערן, מען מאכט משכב זכור אין אלע חדרים, מען מוז עס אויפהערן, האט איינער געפאלגט? מען האט זיך אויסגעלאכט. איינער האט געגעבן א פרעג, נחום ראזנבערג האט עפעס א פול? ווייסט ווער דאס איז געווען? דער גראבער חזר, דער בעלזער פעטער אנגעדרעקטע דרעק. ער האט עפעס א פול נחום ראזנבערג? און א טאמער נישט, מעג מען מאכן משכב זכור? זאג, דיר האט געפאלן ווען מען האט גענומען דיין שייגעצל, דער וואס ער גייט ווערן דיין סוקסעסער, און מען האט אים געמאכט אין די ישיבה האט ער געהאט אן עקסטערן צימער, און ער האט נישט געוואוסט פארוואס אים געט מען אן עקסטערן צימער, דערווייל האט מען אים דארטן גערעיפט. ער האט געהאט זיינע חברים, איינער וואס איז היינט ביים רב אין שטוב, איז ער דארט א גאנצער גבאי, יוצא ונכנס, ער איז געווען די הויפט רעיפיסט, סאו וואס הייסט איך האב א פול, לאמיר זאגן איך האב נישט קיין פול, משה רבינו איז געקומען א אפגעריסענער צושלעפטער שנארער פון מדין זיך געוואלגערט פערציג יאר און צוואנציג יאר און ער קומט צו צו פרעה'ן ער זאגט השם אלקי ישראל נראה אלי, דער אייבערשטער האט מיך געזאגט איך זאל קומען צו דיר. ער האט נישט געפרעגט וואס איז דיין פאל? פון וואו ביסטו? ער איז געקומען זאגן דעם דבר השם. בעלזער רב, אסאך תשובה וועסטו נאך דארפן טון פאר דעם. עניוועי, עטס קענטס נישט זעהן די פיקטשער, נאר זי ווייזט אין די בעקגראונד ווי זי שטייט אין א בית החיים אויבן, און דער גאנצער בית החיים האט מען אפגעפלאקערט, פארוואס? ווייל עטס האטס געמאכט אז דער אוקריינער זאל נאך מער פיינט האבן דעם איד, און איך האב דאס געטענה'ט די גאנצע צייט, לויפטס נישט אהין, יעצט איך האב אריינגעזאגט. אז איך ווייס קלאר, איך בין געזעסן ביי הרב הצדיק ר' שלום יודא גראס דער שוחט, דער וואס האט געזאגט אז דער סיגעטער געבט נבילות וטרייפות, בין איך געזעסן ביי אים אין שטוב, איז געקומען איינער וואס ער האט געזאגט עדות, אז ער האט ארויסגענומען ר' נחמנ'ן צען פופצן יאר צוריק, ער האט געזען ס'גייט דארטן זיין נישט גוט, האט ער אים ארויסגעגראבן מיט די צוויי הענט, און האט אים אריינגעלייגט אין א קאסטן, האט ער געמאכט א קליינע באקס, אזוי אז ס'איז גארנישט דא, נאר ס'איז דא אפאר ביינער איז דארט דא, און. און האט אים געברענגט אויף ארץ ישראל, האט אים באגראבן ביי חנה ושבעה בניה, האט אים הרב ר' שלום יודא גראס געפרעגט וואס לייגסט נישט דארט א מצבה, זאגט ער ביסט משוגע, די ברסלב'ע וועלן עס צוברעכן, זיי האלטן דאך אז ס'איז ליגנט, זיי האלטן דאך אז זייער גאט איז אין אוקריינע, זייער גאט פון אוקריינע האט שוין לאנג געפייגערט, איז עקספייערט, און די זעלבע מיט די אלע צדיקים וואס מ'פארט אויף קברי צדיקים, קלויזענבורגער רב האט אמאל געזאגט זייער א שיין ווארט, כ'האב געהערט פון פון ווען ער זאגט עס, האט ער געזאגט אזוי, זאגט ער אז. בן גוריון וועט ליגן אין ירושלים און רבי ר' מיילעך וועט ליגן אין ליזענסק, אזוי מיינט עטס? זאגט ער ניין ניין ניין ניין ניין, די מלאכים האבן ארויסגענומען די אלע צדיקים נאך די צווייטע וועלט קריג, זיי האבן נישט געוואלט אונז זאל מיר צוריק גיין דארט, און מען האט זיי אלע געפירט אויף ארץ ישראל. ווען מען גייט אין ארץ ישראל איז גייט מען צו אלע קברי צדיקים פון גאנץ יוראפ, מען דארף נאר אויף אזויפיל טון, מען דארף וואטשן זייערע קברים אז מען זאל נישט מאכן קיין חילול הקברים, ווייל איך פלעג ארום פארן סעיוון מיט הרב הצדיק ר' בנימין זאב זוסמאן סופר זכר צדיק לברכה פלעג איך ארום פארן סעיוון די בתי חיים, אונז האמיר געהאט זעקס און זעכציק בתי חיים'ס אין אונגערן אליינס וואס אונז האמיר געסעיווט, מען האט דאס אפגעקויפט, מען האט באצאלט דערפאר, דעם הייליגן זידיטשויבער, די קאמארנע. קינדער האבן אונז געסעיווט, מען האט דארטן געוואקסן, טשערי'ס האבן דארטן געוואקסן, צוגעקויפט פון די גוים פאר אפאר טויזנט דאלער, און מען האט געבויעט א געיט, יעדער זעט ווי שיין מען האט עס דארטן געמאכט, סאו וויל איך ענק נאר זאגן איין זאך, מען דארף גיין נאר וואטשן די פלאץ ווי מען האט זיי באגראבן אז מען זאל אפגעבן כבוד דערפאר, אבער אדער דען דעט, זיי ליגן שוין לאנג נישט דארט. וויאזוי זאגט מיין חבר נפתלי פרידמאן פון מירון, זאגט ער אזוי. ווען עטץ דאווענטס הער איך דאך ענקערע תפילות, ווייל אלע תפילות גייען דאך ארויף אויף ארץ ישראל, און אלעס גייט ארויף כל העולם כולו עוברים לפניך כבני מרון, אלעס גייט דא דורך אין מירון, איך הער ווי עטץ שרייטס אמן יהא שמיה רבא, דארף איך פארן אויף אוקריין און מתפלל זיין מיינע תפילות זאלן אנקומען דא, איך בין דאך שוין דא, איך דאווען פון דא, לאקעל. ס'איז א לאקעל קאל. ס'איז געווען אמאל דזשימי קארטער איז געווען אין ארץ ישראל און איז אריין אין כ'ווייס אין פארלאמענט און ער האט געזאגט ער דארף אהיים רופן קיצור ער גייט אריין און זאגט אים דארט נעמט זיס ווער ס'געווען פריים מיניסטער זאגט ער אים דייל געהעריג די נאמבער זאגט ער וואס הייסט די נאמבער ס'דארף נישט האבן קיין עריע קאוד זאגט ער ניין דא איז גאטס טעלעפאון א לאקעל קאל עני פלעיס יו קאל אים איטס לאקעל ווען איך בין געווען בעק אין אמעריקע האב איך געמוזט האבן א קאוד צו קאלן גאט. פארוואס ווייל דארט איז ער נישט, ווייל דער אייבערשטער איז איבעראל אבער מען רעדט דאך התגלות אלקים, עניוועי סאו דאס האט מען אויפגעטון אז מען האט פארברענט יעצט א אידישן בית החיים, און ס'נאך א מזל אז מען קען נישט פארן וועגן קאראנא, ווייל טאמער נישט וואלט מען געהארגעט מענטשן, ביי אן אוקריינער צו הרגען א מענטש איז א גרויסע זאך, איך בין אליין געווען ווען ער האט גענומען א מעסער און געשטאכן א מענטש, איך האב געמאכט די ביקור מיט אים צוואנציג יאר צוריק, מען האט געשטאכן איינעם טובל טובל ושרץ בידו, געווען דאכצעך מיר, פארשטייסטו דארט טוט זיך. לאז דיך אפ מיט די אלע מעשות, איז ניצט אויך בטל מער, ווייל די כאפסט ער באצאלסט דארט אפאר טאלער אבער ער רעגט זיך און ער ניצט אויס אן אוקריינישע שיקסע, און וויפיל די באצאלסט איז נישט גענוג, כ'האב דיך אייביג געזאגט דארט איז עס א ענין פון פיקוח נפש ער קען דיך דאך הרג'ענען אויך, עניוועי האב איך פארציילט פאריאר איז געווען איינער, פאריאר נה א יאר צוויי דריי צוריק איז געווען דארט איינער און ער האט זיך אויסגענומען אז ער האט שוין נישט געטראפן אינעם געגנט און גענומען אינדרויסן פון געגנט, האט יענער געזאגט כ'פארדינג דיר די גאנצע הויז קאסט אזויפיל און אזוינפיל א טאג, זאגט ער פיין אבער איין זאך די טארסט נישט קומען דא בשום אופן נישט פאר קיין שום געלט אין די וועלט גאנץ יום טוב, שוין אויסגענומען, סאיז געקומען ראש השנה אינדערפרי און ער שטייט אויף דארטן פארטאגס ער וויל גיין דאווענען זעט ער ווי זי זיצט אויסגעטון מיט אן א העמד סהענגט און ביידע בריסטן הענגט פאר איר און זי געט צו זייגן פאר די בעבי פרעגט ער איר כ'האב דאך דיר געזאגט אז זאלסט נישט קומען ביז נאך ראש השנה זאגט זי סאיז אלעס אמת נאר סקומט נישט ארויס קיין מילך ווייל כ'האב נישט גענוג צו עסן. דאס קינד קען שטארבן, זי האט פארלאנגט זי וויל האבן נאך הונדערט דאלער, איז ער געגאנגען און ער האט ארויסגעגעבען א הונדערטער, ער איז געגאנגען ווי ער האט געהאלטן דאס געלט, האט ארויסגעגעבען א הונדערטער האט איר געגעבען, האט ער געבעטן פון יעצט זאלסטו אבער נישט קומען ביז נאך נאך יום טוב, פרעגט ער מיך נאך יום טוב צו עס איז געווען א חילול יום טוב, זאג איך אים נישט נאר עס איז נישט געווען א חילול יום טוב, ביסט געווען א חכם האסט עס געטוהן, ווען נישט קריגט זי עניוועי דאס געלט און זי שרייט האסט מזנה געווען מיט איר. געהאט. פארשטייסט? אונז גיימער אין אזאלעכע לייבן גריבס אריין, נישט דא קיין סעיפטי קיין סעקיוריטי, האט אריינגעלייגט גרויס געלט, מ'האט געבויעט פאר מיליאנען דאלער, משוגע פטור כי לעולם חסדו, יעצט האט איינער געפרעגט פון די גרויסע ברסלב'ער מנהיגים, ער הייסט מאטא פראנק, דער פרענק. דער מאטא פרענק, האט אים איינער געפרעגט אז ס'איז דא וואס זאגן אז מ'האט ארויסגעשלעפט ר' נחמנ'ען, זאגט ער ס'קען זיין, דאס אלעס קען זיין, קיינער זאגט שוין היינט נישט אז נישט, מ'האט ר' חיים וויטאל אויך געברענגט אין א סוטקעיס, כ'האב געזען פיקטשערס דערפון, נא געבט א כאפ אן,

ס'איז זייער וויכטיג. יעצט וויל איך אז מען זאל הערן וויפיל בעלאוני מיט ליגנט ס'ליגט דא אין די אלע חקירות. מ'איז דאך יעצט געוואויר געווארן אז אמעריקע האט מען איינגעגעבן אז ס'געווען אזויפיל הונדערטער טויזנטער טויטע. ס'איז אפילו נישט געווען קיין צען טויזנט דארט. אט איך וויל ענק ארויפשטעלן איינעם וואס ער איז אין ארץ ישראל און וואס ער זאגט זיין מיינונג וועגן די גאנצע זאך.

אין פה הרבה מתים, אין פה הרבה חולים קשים, אין פה מגפה, יש פה שקר אחד גדול אול אווער די פלעיס, תפנימו, תעבירו לחברים שלכם, תשתפו, ותחשבו טוב טוב מה עושים לכם. תודה רבה. שוין האט דער עולם געהערט, כ'טשעפע זיך סתם אן אויף די פרומע. עניוועי, ברוך השם, אבי ס'דא מחקר, אבי ס'טוט זיך. כ'וואלט זאגן פארן עולם אז ס'דא ביטערע נייעס אז די עף בי איי האט זיך פארלייגט דא אויף קרית יואל, וויליאמסבורג, און זיי האבן אויפגעפיקט שוין פאר משפחות וואס זיי האבן גענומען, זיי האבן געוואלט קאלעקטן אנעמפלוימענט מיט פאלשע זאכן, איך ווייס נישט וואס די פאלשקייט איז געווען, נאר דער עולם זאל זיין זייער געווארנט, מען זאל וואטשן וואס מען טוט, ווייל ס'איז נישט געווארן הותרה רצועה, פארקערט די גוים ווערן זייער גערעגט אז אידן נעמען אדווענטעדזש פון אזאלכע זאכן, סאו טריי צו ביהעיוו יורסעלף און פארטיג. יעצט איך האב עס ארויפגעלייגט אויף וואטסעפפ. אבער עטס קענטס זיך נישט ליינען, עטס הערט זיך נאר, אבער איך געב ענק בקיצור איבער וואס דא גייט פאר. שוין איך לייג יעצט דא ארויף צו אזאלכע וואס האלטן נישט.

למעשה אבער אונז מוז מיר גיין מיט מאסקעס ווייל אונז האמער עס נישט געפרופט אנדערש, און מען דארף וואטשן יענעם אויכעט נישט נאר זיך. דא לייג איך ארויף ווי אלע שכנים פון דזשאו ביידען גייען זעהן צו ער לעבט בכלל אדער האט זיך באהאלטן אין זיין בונקער, סאו עטס קענטס נישט זעהן דעם פילם אבער הערטס דאס אויס. מיסס ביידען,

און די חברה שטייען ארום זיין הויז און זיי בעטן ער זאל ארויסקומען, ער קוקט ארויס פון די ווינדאו און נעבעך. אזוי זעט אויס אמעריקע. דא האט עטס, כ'האלט אין איין זאגן אז ס'איז דא נאך א חזר, א נייע רב וואס מ'האט יעצט אנטפלעקט, און א חזר א שמוציאן איז, דא וויל איך ענק לאזן הערן וואס עס גייט פאר. חדר הסגור כשביקשו את עצת הרב וכיצד ניצל את מעמדו כדי לעשות בהן לטענתן מעשים מגונים

רק נאמר שהרב מכחיש את הדברים מכל וכל. נו, זעהט עטס? אזוי גייט עס, איינער מאכט א שווייג און א צווייטער, נאכדעם ווען מ'הייבט אן צו רעדן גיבן עס אן ווי די משוגעים איינס נאכן אנדערן, און די צייטונג שרייבער פרעגט זיי וויאזוי האסטו דיך געלאזט? ביסט דאך א פארהייראטע פרוי, דו ווייסט וואס דאס הייסט זיך אויפצוהייבן דיין קלייד און אראפנעמען די בריסטן און לאזן יענעם טאטשן? זיי האבן אלע מורא געהאט פאר זיין הקפדה, די זעלבע מ'האט דאך מיך אויך געסטראשעט, דו האסט נישט מורא פארן רבין זכרונו לברכה, די רבי איז שוין נפטר געווארן, איך וויל שוין נישט וויסן פון אים, מורא פארן? מען האט געטאטשט יעדעס יונגל, ווער האט מורא פארן רבי זכרונו לברכה און דעם סיגוטער שייגעץ און אהרן זלמן לייב, פאר זיי האב איך יא מורא, פאר זיי האב איך מורא פאר שלעק, אבער איך האב גענומען די הייעסט אטאריטיס וואטשן יעדן מוו און זיי ווייסן דאס. שמוציאנעס זענט עטס. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'איז דא אין די וויכטיגע צייטונגען אן ארטיקל, כ'האב עס ארויפגעשטעלט איבעראל, אז ווען דו האסט סעקס נישט מיט דיין געהעריגן פארטנער זאלסטו אויכעט טראגן א מעסק, ווייל וויאזוי מ'כאפט איבער די חלאת, די כאלערע, ווייסן זיי נאכנישט פונקטליך. פונקטליך, און זאגן זיי מען זאל טראגן א מעסק אפילו ווען דו האסט סעקס, זעהט אויס אז דורכן פיפיק און דורך די וועדזשיינע קען מען עס נאך נישט כאפן צו מ'ווייסט נאך נישט. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא סאטמאר, די קירכע סאטמאר, אה ניין ניין ניין נישט די, אנטשולדיגט, אין גרוזיע אין דזשארדזשיע איז דא א קירכע וואס די קירכע האט עמטליך געוואויט אזוי ווי העלפט פון דעם עולם זענען צו געי, זענען מיר אויכעט געי. סאטמאר האט אויך די זעלבע שייע שקצים האט עטס אויכעט. יעצט חיה לייף ליין האט שוין די גאווערמענט געפסקנט אז זי גייט פארן טרייט נאר צוזאמצונעמען געלט פארן שפעזן יא יא זי פארט זי גייט אין דר'ערד גייט זי פארן כ'האב ענק שוין געזאגט ס'געווען א גרויסע רעבע דער וואס האט דאווענט דינסטאג וואס מ'דארף דאווענען מיטוואך האט מיך אפגעקאלט ער זיין איידעם האט אים געזאגט האט א איידעם האלפערן האט אים געזאגט אז איינער אין ניו יארק ער שטערט די גאנצע זאגט ער ער איז שווער לעבן ער איז נישט אין ניו יארק ער איז דא אונטן אין בית וגן שוין בקיצור קאלט ער מיך אפ צו מיין שווער וואלט אריבער געקומען צו דיר צו איך וואלט אים אריין געלאזט זאג איך אים אריין לאזן לאז איך יעדן אבער ער גייט נישט ארויס אן די פאליס ווייל איך האב געוויסט וואס ער וויל בקיצור זאג איך אים זאג דיין שווער ער זאל אפקאלן די מיידלעך פרעגט ער דו האסט די טעלעפאן פון די מיידלעך זאג איך אים יא איך האב אים געגעבן זיי זענען געקומען אויף ארץ ישראל נאכדעם האט ער מיר געשיקט א מעסעדזש א חודש שפעטער הרב נחום.

פאר סאטמאר יא, פאר סאטמאר איז ער גוט. א איד קומט אמאל אריין אין רעסטוראנט און ער בעט מען זאל אים געבן אביסל לאקשן מיט קרויט, האט מען אים געגעבן, האט ער געזאגט ס'איז זויער, האט ער עס צוריק געווארפן אין פנים, זאגט ער ניין ס'בטעות האט מען דאך געגעבן קרויט נישט לאקשן, אה פאר קרויט געב עס צוריק איז עס גוט, פאר סאטמאר אין לאנדאן איז ער גוט. נאר מ'גייט אים אויך ארויסקאפען ווי א הינט, אהההההה ער האט נישט די קוראזש זיך צו שלאגן ווי בעריש זיען האט זיך געשלאגן. יעצט וויל איך אריינלייגן א שטיקל דבר מוסר פונעם באקאנטן רעדנער פון רב בידערמאן, הערט אויס א גוט ווארט. מען דערציילט נאך ס'איז געווען דא א אינגערמאן, א אינגערמאן איז דא געווען, א אינגערמאן א מוכשר, א מוכשר, ער קען זאגן שיינע דרשות, ער קען מארגן זיין זאכן ארגאניזירן שיין זאכן ממש א מוכשר מען האט געמאכט עפעס א נסיעה אויף יוראפ אויף די מקומות הקדושים פון קירוב קירוב רחוקים האט מען אים גענומען דעם אינגערמאן אז ער זאל ארגאניזירן די גאנצע זאך ער דארף אלץ פירן די עולם פארשטייט אליין אז ס'איז גאר א שווערע ארבעט ער דארף ארגאניזירן די פליען די פליען, די פלענען, די פליגערס, די האטעלן, די באסעס, די אלע אלע סידורים ס'איז שווערע זאכן, ער האט געארבעט אויף דעם טאג און נאכט שווער, טאג און נאכט געארבעט אויף דעם שווער, עס זאל ווערן אלץ מסודר אויפן בעסטן אופן, ער דארף ארגאניזירן זיינע קינדער מסדר זיין, ארגאניזירן צו ער דארף זיך צוגרייטן דרשות אויכעט, ער דארף דרש'ענען דארטן, ער דארף מארגן זיין די פליען, די האטעלן, מיט אלץ דארף ער מסדר זיין, געארבעט טאג און נאכט שווער. ענדע איז געקומען די צייט וואס די פליגער האט געדארפט ארויספארן מיטן גאנצן עולם פינף אזייגער פארטאגס האט זיך געדארפט אויפהייבן די פליגער האט ער זיך שוין באשטעלט א קאר א טעקסי אויף צוויי אזייגער צוויי אזייגער ביינאכט זאל זיין ביי אים די קאר די טעקסי ער האט געענדיגט אלע סידורים, אזוי זיינע אלע וואס ער האט געדארפט מסדר זיין האלב צוויי האט ער זיך אוועקגעזעצט גענומען א בלעטל מיט א פעדער און זיך אנגעהויבן צו אויפצושרייבן אביסל ראשי פרקים ער דארף דאך דרש'ענען אויפן פליגער אויכעט פארן עולם דארף ער נעמט א פעדער מיט א בלעטל הייבט אן צו אויפצושרייבן אביסל ראשי פרקים, אינמיטן ער איז געווען אזוי מיד פון די אלע סידורים איז ער אנטשלאפן געווארן, אבער נישט סתם, ס'איז געווען פרק הישן מיט א עמקות, ער איז טיף אנטשלאפן געווארן, די קאר איז געקומען צוויי אזייגער, דאס איז געווען האלב צוויי איז ער אנטשלאפן געווארן אזוי מיטן מיטן שרייבן, צוויי אזייגער קומט די קאר די באשטעלטע קאר און הייבט אן צו פייפן און פייפן, ער שלאפט. דער דרייווער איז ארויף אויבן צום טיר און האט אנגעהויבן צו זעצן אין די טיר, קלאפן אין די טיר, ער שלאפט. ער האט אנגעהויבן צו קלינגען אין טעלעפאן זיינע, ער שלאפט. ענדע האט ער זיך געגעבן א כאפ אויף, ער זעט דעם זייגער ס'איז האלב דריי. אוי, ער האט זיך געגעבן א כאפ אויף, ער דארף נאך כאפן דעם פליגער פינף אזייגער, ס'איז אחריות פונעם גאנצן עולם. ער גיבט זיך א כאפ אויף און נעמט די רענצלען און ס'איז געווען אזוי צומישט און דער דרייווער האט אים באפאלן ביי די טיר, ער האט אים אנגעצויגן, אנגעשריגן. און ער כאפט שנעל די פעקלעך, אלע אלע רענצלען, ער ער כאפט שנעל אלס, און און ער כאפט אלס, און ער האט נישט געפילט אזוי בטעות האט ער מיטגענומען מיט די אלע רענצלען האט ער מיטגענומען די זעקל וואס דארף אראפ גיין אין מיסט קאסטן, האט ער אויך אריינגענומען האט ער אויך גענומען צווישן די רענצלען א זעקל א גרויסע ניילאן פיל מיט מיסט וואס דארף אראפ גיין אין מיסט קאסטן, ער נעמט עס אריין אויך מיט די רענצלען אין קאר, ער נעמט עס אריין אין טעקסי און שוין, און ער פארט מיטן טעקסי, האט נישט געכאפט אז ער האט מיטגענומען א זעקל מיסט, שוין, און דער דרייווער האט אים באפאלן, האט אים אנגעשריגן א גאנצע וועג, ער האט געשוויגן, פארשטאנען מיט אמונה, אלץ איז פון אייבערשטן, יעדע גוטע זאך הייבט זיך אן אזוי, שוין, ער קומט שוין אן אין לוד, און ער שלעפט זיך מיט אלע זעקלעך, אלע זעקלעך, וויאזוי גייט מען דארטן אריין אין לוד דארטן. אין פליפלאץ די ערשטע זאך פרעגט מען האסט אליין גערענצלט די רענצלען? האסט נישט עפעס א דבר מסוכן אינעווענדיג? ניין האט אלץ געענטפערט ניין. שוין האט מען גענומען אלע רענצלען ער דארף יעצט גיין נאך א אנדערע זאך א טעסט א בדיקה בטחונית א בדיקה בטחונית אריבער פירן אלע רענצלען און ער שלעפט זיך מיט אלע רענצלען ער פילט אפילו נישט פון די זעקל פון די מיסט ווי ס'רינט דארטן אראפ ער האט נישט געפילט שוין און ער לייגט ארויף די רענצלען די ערשטע רענצל אלץ פארט רואיג די צווייטע רענצל פארט די דריטע רענצל רואיג פארט. פלוצלינג ס'איז ארויפגעגאנגען דער זעקל מיסט און ס'האט אנגעהויבן צו פייפן דארטן פון אלע זייטן וואס איז דארטן אין זעקל מיסט איז געווען פושקעס פון תירס פון טונא טונא פיש און פון תירס ווייס איך ס'איז בלעך דאס איז אלע זאכן וואס ס'פייפט טשוואקעס איז דארטן געווען מסמרים טשוואקעס און ס'האט אנגעהויבן צו פייפן פון אלע זייטן דאס איז ממש די זאכן פון א באמבע. און אלע אנגעקומען ווער ווייסט וואסער א מחבל דארטן איז, אלע האבן אנגעקוקט וואסער א מחבל דארטן איז, און ס'איז געווארן דארטן פינסטער און ביטער וואס די אלע רעדן, און מ'האט געגעבן א מאך אויף דעם זעקל, אוי וואסער א ריח דארטן, אוי פון שאלעכץ פון אייער מיט געזער מיט גויאווא, וואס דארטן האט זיך אפגעטון א ריח, א געפערליכע ריח, געפיל וואס ר' אהרן געזוכט אויף צו ברענגען אין יוראפ, א ריח, א רעש, מ'האט אים גלייך אריבערגענומען אויף חקירות דעם אינגערמאן, און אין חקירות איר קענט זיך פארשטעלן ווי ער האט זיך געפילט אזוי, מען גייט אים נאך יעצט חקירות, ער דארף כאפן דעם פליגער פינף אזייגער א חיות פון א עולם דארטן אויפן פליגער, און דארטן דעם איינגאנג אויף חקירות, אבער גלייך איז געווען סייעתא דשמיא עס איז געווען ניכרים דברי אמת, מען האט געזען אז ער איז געווען מיד, און בטעות גענומען א מיסט קאסטן, מען האט אים באפרייט גלייך. ער האט זיך געיאגט מ'האט אים באפרייט גלייך זיך געיאגט גלייך צום פליגער דא ווארט אים די פליגער דא ווארט אן עולם דארטן אויף אים ער גייט ארויף פינף אזייגער צום פליגער און און פאר פון ער גייט ארויף אין פליגער וויאזוי ער האט זיך בארואיגט דא געכאפט קולות פונעם דרייווער דא האט ער געכאפט דארטן חקירות מיט די מיסט קאסטן נו וויאזוי ער האט זיך בארואיגט האט יעצט געדארפט אנהייבן צו רעדן פארן עולם. האט אנגעהויבן צו רעדן פארן עולם האט ער געזאגט רבותי איך וועל אייך דערציילן א מעשה וואס איך האב געהאט די לעצטע צוויי שעה די לעצטע פאר שעה ער האט דערציילט ווי ער איז אנטשלאפן געווארן און די דרייווער האט אים געפיפן און געפיפן און ער האט זיך נישט געקענט ער האט זיך נישט אויפגעכאפט און ער האט גענומען א מיסט קאסטן און דערציילט וואס איז געווען ביי די חקירות דארט און ס'האט געפיפן פון אלע זייטן האט ער געשריגן רבותי איר ווייסט וואס דאס האט מיר אויסגעלערנט נאך צוויי אהאלב וואכן קומט ראש השנה, מען גייט אריבער פירן אלע פעקעלעך, אלע פעקעלעך גייט דארטן אריבער גיין, אויב דו העסט זיך נישט אויפכאפן פון די פייפעריי, פונקט ווי איך האב זיך נישט אויפגעכאפט פון די פייפעריי פון די דרייווער, אויב דו העסט זיך נישט אויפכאפן פון די פייפעריי פון דעם שופר יעצט, העסט נישט אויפכאפן יעצט פון די פייפעריי פון דעם שופר, פון דעם תקיעת שופר, ס'וועט נישט זיין עורו ישנים משנתכם, וועסטו אנקומען דארטן מיטן מיסטקאסטן ביים כיסא הכבוד, וועט זיין א מיסטקאסטן מיט פייפן פון אלע זייטן מיט רויטע לעמפעלעך, געוואלד לאמיר זיך יעצט גיבן א כאפ אויף. נו פארשטייט וואס איז געווען מיט אים? ער האט זיך דורכגעכאפט ווייל ער האט זיך נישט אויפגעכאפט פונעם דרייווער דערפאר איז ער געווען אזוי צוחישט און מיטגענומען א מיסט קאסטן. ער האט זיך נישט אויפגעכאפט ווען דער דרייווער האט געפיפן און געפיפן און האט געקלאפט און ממילא האט ער מיטגענומען א מיסט קאסטן צוחישטערהייט. אז איר וועט זיך נישט יעצט אויפכאפן עורו ישנים משנתכם נרדמים דאס איז דאך די לשון הרמב"ם דאס איז די תקיעת שופר. לאמיר זיך יעצט גיבן א כאפ אויף, מען וועט זיך יעצט גיבן א כאפ אויף און מען וועט נישט אנקומען מיט קיין מיסט קאסטענעס, דאס איז דאך דער ענין פון דעם גאנצן שופר, דער גאנצער שופר איז דאך עורו ישנים משנתכם, כאפ זיך אויף, ממילא רייניגט מען זיך מיט א שמחה, מיט א גרויסע שמחה, מיר זאגן דאך צהלה ורינה לזכר מלכותו, עס קומט מלכות שמים בראש השנה, איז צהלה ורינה א שמחה, און מיט א שמחה רייניג זיך אויס, שופר איז דאך ראשי תיבות, שחוק פינו ולשוננו רינה, מיט א שמחה, אבער מיט א שמחה רייניג זיך אויס. כ'פארשטיי וואס דא גייט פאר יעדן טאג. כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס ס'קאכט זיך, זיי ווילן, די גרויסע מיליאנערן ווילן קאנטראלירן יעדן איינעם, ביל געיטס מיט די אנדערע, און זיי ווילן אריינלייגן טשיפס אין די קינדער'ס טשיריאוס מיט אלע. איך האב עס שוין געוויזן אמאל אויפן וואטסעפפ אויך. פיקטשערס, קינדער עסן טשיריאוס דערווייל, ס'דא אזעלכע קליינע טשיפס, גייט אריין, ס'קומט נישט ארויס מער מיט קיין גדולים, ס'ווערט סטאק, זיי האבן וועגן וויאזוי עס צו מאכן, איז ביז יעצט האבן זיי נישט אויסגעזאגט דעם עפעס. איך האלט אז די גאנצע קאראנא האט צוטון מיט דעם. דאס איז נישט טשיינע. אה, דאס איז א זאך וואס די גרויסע ביליאנערן, טשיינע מיט די אלע האבן געוואלט אומברענגען דעם ארעמע פאלק און די רייכע זאלן טון וואס זיי ווילן. און איך האב דאס געזאגט דעמאלס, איך האב עס געליינט אין צייטונגען, יעדער האט זיך אויסגעלאכט. יעצט זאגט שוין עמטליך ביבי נתניהו, מען גייט געבן פאר אלע קינדער, מ'וועט אנהייבן מיט די טשיריאוס, מיט די קליינע זוועסט אזעלכע ווייסט, איך ווייס, טשיריאוס מיט אנדערע זאכן, און ס'וועט בלייבן ביי זיי, מ'וועט וויסן וואו זיי זענען, וואס זיי זענען, ס'וועט זיין.

ראש השנה, מ'דארף זאגן פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, איט קען נאט גאו אן לייק דיס עני מאר, דו מוזט אונז העלפן, ער זאל אונז שוין שיקן משיח צדקינו במהרה בימינו, אמן. פארגינען א פרייליך און א הייליגן יאר.